א גוטן אור לשבת קודש פרשת וישלח, האב שוין געמאכט א לאנגע דרשה און איך דארף צולייגן אן עמערדזשענסי וואס איז צוגעקומען. אין חדר פלעגן די קינדער זיין זייער אינטו גראמען, פלעגט מען זינגען וישלח און כ'האב געכאפט פישלעך, ניין ניין ניין ניין ס'איז נישט פישלעך רבותי זאלט וויסן, וישלח, מען האט געכאפט א גרויסן פיש, ס'איז דא ברעיקינג נוז, איך קען נאך נישט ארויס געבן ווייל איך באקום עס פון אזא סארס וואס טאמער מען וועט עס הערן קען מען נאך יענעם זאגן ער זאל אנטלויפן וכדומה, און במילא קען איך זיין אינטרודינג אין דזשאסטעס, און איך בין דער לעצטער מענטש וואס איך וואלט געוואלט אינטרודן אין דזשאסטעס אגענסט טשיילד סעיפטי, נאר וויל איך ענק זאגן איך האף ביז אפאר טעג עט זיין אזא מעידזשער ברעיקטרו, מען האט געכאפט. איינעם איר הערט, און גאָר פֿון די הײמישע, פֿון די הײמישע, נישט קײן בעל-מקובל, נישט די אַלע, נאָר טאַקע איז אָנבעליװעבל, די װעלט װעט אַ שאָקל טאָן װען מע װעט דאָס הערן. און װעגן דעם זאָג איך, מע זאָל קײנעם נישט טראָסטן. גראַדע, דאָס איז נישט פֿון בעלזער מוסדות, נאָר איך האַלט אין אײן באַקומען קאָלס אַז די פֿירערס זענען די גרעסטע נואפֿים, זײ האָבן אַלע יאָרן געטאָן װאָס מע טאָר נישט, סײַ אַהרן פֿירער דאָרטן אין די ישיבֿה-קטנה, איך װײס פּינקטלעך װיִאַזױ סע הײסט, דאָס איז אין אַגריפּס, און סיי יענקל פירער וואס ער פירט בני ברק שוין יארן, און ס'דא מער טעסטעמאני און ס'דא מער בחורים וואס האבן געזאגט עדות און עד כדי כך ווי ס'האלט, אז ער אליין האט זיך פארענטפערט ס'איז געווען אמאל א בחור ס'האט געהאט דייבידיס און ער האט אים געגעבן די נידעלס, די אלע וואס האבן דזשובענייל דייבידיס געבן זיך אליינס נידעלס, מ'דארף נישט דו זאלסט צו געבן. און חוץ פון דעם דאס געט מען אין בויך, ווער ס'ווייסט וויאזוי דאס ארבעט איז, מען געט זיך א שטעך אריין אין בויך, מען דארף עס נישט אריין געבן אינעם אחור, און אפילו ווען מען געט עס יא, ציעט מען נאר אראפ אביסל די הויזן און אביסל די אונטערהויזן, אבער מען דארף נישט אראפציען די פראנט, סאו די אלע באלאוניס איז צו פארקויפן פאר אן אנדער, דאס איז געווען אין די צייטן ווען א קינד איז געווען הפקר שטח הפקר, היינט איז עס שוין אנדערש. כ'האב אויך געוואלט זאגן מענטשן בעטן אויך איך זאל נעמען עדווערטייזמענטס מיט זאכן, שוין, כ'האב זיך געבראכן, נישט וואס מ'האט מיר צוגעזאגט געלט, נאר כ'האב זיך געבראכן, מענטשן בעטן אזוי איך זאל עס טון, האב איך געקלערט ווייסטע וואס, איך גיי אויך טאקע אננעמען עדווערטייזמענטס, שוין, וויל איך יעצט עדווערטייזן, היינט נאכט וועט זיין דאנערשטאג ביינאכט מערצעשעם וועט זיין דעם פערדן פון דעסעמבער, דעסעמבער די פאורט. גייט זיין, איך קען עס נישט נאכמאכן פונקטליך אזוי ווי קול מבשר זאגט עס, ער רעדט אזוי שנעל מיט אזא ביסל הערהערהערהערהער, איך קען נישט, איך וועל טרייען די בעסט. איז וואס איך האב געוואלט זאגן איז איז אזוי. אין דעם נאמען פון מאגליצער חסידות, ס'גייט היינט זיין די חתונה. פונעם מגלה צו רופן, דאס איז דער וואס ער האט געוואלט מאכן זיכער דער די פאוערפול פעמילי, ער האט געוואלט מאכן זיכער אז ברוך מרדכי זאל קענען ווייטער וואקן אין די גאס, איי ער קען שעדיגן יעדעס אינגל? הו קעירס? סאו וויל איך זאגן, אונז בעט מיר פון אלע געסט אז זיי זאלן איינהאלטן די געזעצן פונעם ועד הסדרנים, די ערשטע זאך איז קיינער זאל זיך נישט פושן, זאל געבן יעדן גענוג פלאץ, אזוי ווי שטייט די וואך אין חומש וריווח תשימי בין עדר לעדר, אוודאי נישט אויף די פארענטשעס און נישט ביי די חופה, קיינער זאל נישט גיין מיט אן אפענעם זיפער. קומען די געסט, מזל טוב פארן מאגלעניצער רעבן שליטא, פארשטייט זיך, בערל אשכנזי, איר זאלט עטס זייער וואטשן. אז ער זאל נישט צוקומען צו קיין שום מינע נגיעות, ער זאל דיך נישט אנרירן דארטן ווי מען טאר נישט, און פארשטייט זיך דו זאלסט אים אויך נישט אנרירן ווי מען טאר נישט, זיי שרייען דאך אז מען רירט זיי אן, זיי זענען דאך נעבעך אינעסענט וויקטעמס. יעצט, ברוך מרדכי לעבאוויטש גייט דאך קומען דארטן ווייל ער האט דאך אים צוגעהאלפן מיט די אלע ליגיונות אזוי ער זאל נישט דארפן זיצן נאר די צוויי יאר וואס ער איז געזעסן, סאו ברוך מרדכי גייט דאך קומען. אפגעבן א שקויעך. דער שקויעך איז אז ברוך-מרדכי קען ווייטער גיין מיט אן אפענעם זיפער אין די גאנצע שטאט און מכשיל זיין קינדער. יעצט, ברוך-מרדכי איז נאך אלץ קראנק אויף קינדער, איז זאל מען וואטשן די קינדער, נישט לאזן לעבן אים גיין, נישט לאזן לעבן אים זיצן, מען זאל וואטשן די טוילעטס, אז דו האסט קינדער זאלסטו מיטגיין מיט זיי אין טוילעט ווייל ער קען זיך באהאלטן פון פאר א קינד קומט אריין און אים דארטן מאנס זיין. מען זאל זיין זייער קערפול, דער מענטש איז א מסוכן לציבור, און טאמער. איז דא עני סעקסועל פראבלעמס מיט אים, זאל מען גראד ריפארטן צו די פאליס, מען זאל נישט ווארטן ניין וואן וואן. אין די זעלבע צייט וויל איך אויך אנזאגן, אזוי ווי עס קומט דאך יעצט כ א כסלו, בעיסיקלי כ א כסלו איז א הייליגער יום טוב וואס אונז דאנק מיר דעם אייבערשטן אז מען האט באפרייט דעם רעבן, ווען נישט וויאזוי וואלט אויסגעזען אידישקייט אין אמעריקע? אבער איין זאך וויל איך ענק זאגן, רבותי, דארט וואו ס'איז דא א קדושה איז דא א קליפה, בפרט נאך ס'קומען זיך צאם אזויפיל טויזענטער מענטשן. די בחורים זענען נישט אין ישיבה, זענען נישט מסודר, מ'איז נישט אין די חדרים, אין די קלאסרומס, מ'דרייט זיך אגאנצע נאכט, רבותי ס'קען אויסקומען די גרעסטע אומגליק וואס ס'קען נאר זיין, כ'האב ענק שוין געזאגט, אויסער סעקשועל אביוז איז דא דראג אביוז, און ס'דא בחורים מיט קארס, מ'פארט ארום, און כ'בעט זייער שטארק דעם עולם,

מען קען זאגן אז די נס פון די הצלה פונעם רעבן איז נישט געווען אזא חוץ לדרך הטבע, כאטשיג מען ווייסט ס'איז געווען חוץ לדרך הטבע, איין באן האט זיך אפגעשטעלט און די צווייטע איז געקומען קעגן און מען האט אים אריבערגענומען פון די באן, עס איז געווען ממש חוץ לדרך הטבע, אבער ס'קומט נאכנישט צו צו דעם גרויסן חוץ לדרך הטבע ווי צוצושטעלן אין אמעריקע אידישקייט אין אן ארץ לא זרועה. מען פלעגט זאגן אז מען קען נישט צושטעלן אידישקייט ווייל דארט די תלמידי בעל שם האבן נישט געטרעטן, דארטן איז דאך א מורא'דיגע טומאה, קען מען גארנישט צושטעלן, אבער דער אמת איז, דער רבי איז אויך געווען פון די תלמידי בעל שם, דער רבי איז געווען א תלמיד פון זיין טאטן פון קדושת יום טוב, דער קדושת יום טוב איז געווען א תלמיד פון זיין טאטן פונעם ייטב לב, דער ייטב לב איז געווען א תלמיד פון רב אלעזר ניסן, און אזוי ווייטער ביז צום הייליגן ישמח משה, און דער ישמח משה למעשה איז געווען גאר א גרויסער תלמיד פון תלמידי פון תלמידי בעל שם, ס'איז ידוע ער איז געפארן זען דעם הייליגן חוזה פון לובלין, און ער די ערשטע זאך אויפן וועג האט ער געטראכט וואס גיי איך זען א רעבן, האט ער געזאגט אז ס'שטייט הבא לטהר מסייעין אותו, וואס טייטש מסייעין. ס'איז דא איין באשעפער, דער באשעפער העלפט, וואס איז די לשון רבים? זאגט ער מסייעין מיינט די צדיקי הדור העלפן אים אויך צו, ווען ער איז אנגעקומען צום הייליגן חוזה האט אים דער חוזה געזאגט הבא לטהר מסייעין אותו, האט ער געזען אז דא ליגט געוואלדיגע קדושה אין דעם הייליגן חוזה, סאו ער איז א תלמיד פונעם חוזה, דער בעלזער רב הרב שלום'קע איז אויך געווען א תלמיד פון חוזה פון לובלין, סאו בעסיקלי זענען מיר אלע תלמידים פון תלמידים. פונעם הייליגן בעל שם הקדוש, סאו ס'קומט אראפ א געוואלדיגע קדושה, מ'זאגט, מ'לויבט דיר הייליגער באשעפער פאר דעם וואס דו האסט אונז געגעבן אונזער רעבן, האסט אים געלאזט די פאר יאר וואס אונז האבן אים געהאט, כאטש מ'האט אים געהאט זייער ווייניג, ווייל דער רבי איז ארויסגעקומען אין תש"ח, איז ער געקומען אויף אמעריקע אין תשכ"ח, איז ער שוין נעבעך געווען נישט געזונט, הגם זיין קדושה האט אונז באלאכטן ווייטער אויך, אזוי ווי ס'שטייט לוחות ושברי לוחות, מונחים בארון, צו ווייזן אז די צובראכענע לוחות האט אזא קדושה ווי די לוחות, אבער נעווערדעלעס אסאך בעסער געווען און באטעמטער ווען דער רבי פלעגט קומען זאגן די שיעורים אין די ישיבה, חידושי סוגיות מיט אלעם. על כל פנים, דארף מען דאנקען דעם אייבערשטן פאר דעם, עס איז א מורא'דיגע קדושה, דארף מען וואטשן די סמך מם זאל זיך נישט מתגבר זיין, דאס האט עשו הרשע, דאס איז עשו הרשע'ס קליפה, יעקב אבינו האט אים געשיקט פונקטליך אזויפיל קרבנות וויפיל מען האט מקריב געווען א יאר אויפן מזבח, אים צו געבן דעם שעיר לעזאזל, און מען דארף זייער וואטשן ווען ס'קומט אראפ א גרויסע קדושה, סאו לאמיר אלע וואטשן אויף אונזערע קינדער, נישט איך גיי מיט דעם מיט יענעם מיט יענעם.

נישט, אנלעס ס'איז א געי בעד, וואס דאס אויכעט נאר דא אין ירושלים דארטן אין זשופניקס, סאו רבותי וואטש אוט פאר יור טשילדרען און זאג נישט מען האט ענק נישט געווארענט, איין פראבלעם מיט טאטשן א קינד וויל נעווער בי פארגאט, טראסט מי, נישט ביים טשיילד און נישט ביי די פערענט, און נישט ביי זיין ווייב ווען ער האט חתונה. סא דאס איז נאר געווען צוגעלייגט יעצט קומט א געהעריגער שיעור. כ'האב געוואלט קודם אנהייבן מיט זייער א שיין ווארט אויף די וואכעדיגע סדרה וואס סיי דער של"ה הקדוש און סיי דער הייליגער רבי ר' מיילך זאגן די זעלבע ווארט בווארט און כ'וויל רעדן דערפון ווייל ס'איז זייער וויכטיג לענינינו. שטייט די וואך וישלח יעקב מלאכים, יעקב האט געשיקט שליחים אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום.

וואס איז ארצה שעיר, וואס איז שדה אדום? נאכדעם גייט מען ווייטער, כה תאמרון לאדוני לעשו, ווי מעג יעקב אבינו זאגן אויף עשוו'ן אדוני? אדוני זאגט מען כביכול אויפן אייבערשטן, אדוני לעשו? נאכדעם זאגט ער עם לבן גרתי, זאגט רש"י צוויי פשטים, איינס איז לבן גרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים, און די אנדערע איז עם לבן גרתי, און איך בין נישט געווארן קיין שר וחשוב, דער טאטע האט דאך מיר צוגעזאגט. מטל השמים ומשמני הארץ, בקיצור כ'האב גארנישט, ויהי לי שור וחמור. יעצט זענען זיי ביידע מדייק די צוויי רש"י'ס, וואס רשי ברענגט וואס ער האט אים געשיקט א מעסעדזש איז מהפוך להפוך, דאס איז דאס פארקערטע צום פארקערטן, אונז ווייס מיר אפושי מחלוקת לא מפשינן, אפילו ביי די חזל, אסאך מאל אין די גמרא, אה, דער תנא זאגט אזוי, דער תנא אזוי. פרעגט די גמרא, פון וואנעט ווייסטו אז מען רעדט זיך אזוי? זאגט די גמרא, ווייל טאמער ס'וועט זיין אנדערש וועט עס זיין צו א גרויסע מחלוקת, און אונז מאכט מען נישט צו קיין גרויסע מחלוקת. על כל פנים, האסטו דא די פונקט דער הפך. איין פלאץ זאגט ער אים, איך בין געבליבן אן ערליכער איד. די אנדערע זאגט ער אים, דו ווייסט, כ'האב גארנישט, די גאנצע ברכה האב איך נישט געהאט גארנישט, ס'איז מיר נישט אויסגעקומען גארנישט. עניוועי. און נאכדעם ווייטער אין די דיוקים אין די פסוקים, איך וויל נישט צופיל מאריך זיין ווייל ווער ס'וויל זעהן דעם הייליגן פשט קען עס אליין נאכקוקן, איך געב ענק אן אדרעס, דער של"ה הקדוש און דער הייליגער רבי ר' מיילעך. זאגט דער הייליגער רבי ר' מיילעך און דער של"ה הקדוש, א יעדער מענטש ווען ער גרייט זיך צו צו א מלחמה דארף זיך צוגרייטן מיט צוויי פראנטן, איינס איז ער דארף זיך צוגרייטן צו תשובה טוהן און צו בעטן דעם אייבערשטן און טאמער קען ער מתקן זיין זיינע מעשים זאל ער מתקן זיין זיינע מעשים, און ער זאל מעורר זיין רחמים אויף די אלע גוטע זאכן וואס ער טוט אז עס זאל נישט זיין קיין מקטרג, מיינט מען ער זאל זיך פארלייגן די זכותים פאר כביכול פארן אייבערשטן, די צווייטע חלק איז אז ער זאל טון וויפיל השתדלות ער קען אז ער זאל ווי מען זאגט לעבעדיג בלייבן, אזוי ווי יעקב אבינו האט צוטיילט ויחץ את הילדים, ער האט צוטיילט אם יבוא טאמער וועט עשיו קומען והכני, זאל ער נישט כאפן גאנץ כלל ישראל, נישט אלע קינדער, זאל ער נאר כאפן א חלק, קיצור, דאס איז די צווייטע חלק פון די מלחמה, מען טוט מינימייזן דעם הפסד וויפיל מען קען. יעצט, יעקב אבינו האט דא געשיקט צוויי מיני שליחים, איינס האט ער געשיקט כביכול מלאכי אלוקים צום אייבערשטן, מעורר זיין זכותים און די אנדערע האט ער געשיקט צו עשיו'ן האט ער געשיקט מלאכים, יעצט רשי זאגט ער האט געשיקט מלאכים ממש איז פשוט ער האט געשיקט מלאכים ממש צום אייבערשטן און צו עשיו'ן האט ער אויך געשיקט מלאכים ממש ווייל ער האט מסתם מורא געהאט צו שיקן א נארמאלן מענטש ווייל עשיו וואלט אים געקענט דערהארגען אבער די תפקיד פון די צוויי מלאכים די צוויי מיני מלאכים איז געווען צוויי אנדערע תפקיד'ס פאר די ערשטע מיני מלאכים האט ער געזאגט כה אמר לאדוני דאס זאלסטו זאגן פארן אייבערשטן. נישט פאר רייזען. שטייט אויך אז אין זוהר הקדוש ווערט געברענגט אז והוא עבר לפניהם, וויאזוי האט זיך יעקב אבינו געמעגט ביקן פאר עשו הרשע, און זאגט דער זוהר הקדוש והוא דאס איז די שכינה הקדושה, עבר לפניהם איז פונקט דורך געגאנגען, האט ער זיך געביקט צו די הייליגע שכינה הקדושה, יעצט האט ער געשיקט דא צוויי שליחים, איינס איז לאדוני האט געשיקט פארן אייבערשטן, און אויך האט ער געשיקט א אנדערע מיני כיתה פון מלאכים, וואס דאס האט ער געשיקט לעשו. מילא האט ער נישט גערופן עשו אדוני, יא עס איז דא צוויי פלעצער ווי מען האט געשיקט די מלאכים, איין כיתה מלאכים זענען געגאנגען ארצה שעיר, אזוי ווי מען זאגט אין פסוק ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, ווען משיח העט קומען העט מען גיין אויף הר עשיו און מען העט משפט'ן עשיו, און דעמאלטס העט קומען די גאולה, האט ער קודם געשיקט יענע מלאכים, קוים לאדוני זאל זאגן פארן הייליגן באשעפער, איך שיק דיך ארצה שעיר, אונז דארף מיר א ישועה, מען דארף אויסגעלייזט ווערן פון דעם ארצה שעיר. נאכדעם האט ער געשיקט נאך די אנדערע חלק מלאכים, און פאר זיי האט ער געזאגט לעשו, נישט לאדוני, נאר לעשו, זיי האט ער געשיקט, שדה אדום, נישט צום ארצה שעיר, שדה אדום, דאס איז דער לאנגער גלות פון אדום. נאכדעם האט ער געזאגט כה תאמרון לאדוני לעשו, עם לבן גרתי, זאגט רשי צוויי פשטים. די מלאכים וואס ער האט געשיקט צום הייליגן באשעפער האט ער געזאגט, רבונו של עולם, דו ווייסט איך האב געוואוינט מיט לבנ'ען, ותריג מצוות שמרתי, איך האב אפגעהיטן אלע תריג מצוות, און דעם אנדערן חלק וואס ער האט געשיקט צו עשוו'ן, פאר אים האט ער געזאגט, העי, ויהי לי שור וחמור, דער טאטע האט מיר צוגעזאגט כ'וועל האבן מטל השמים ומשמני הארץ, וועגן דעם ווילסטו מיך הרג'ענען, נע, דאונט בי דזשעליס, איך האלט אין ערגעץ נישט, איך האב נישט מטל השמים, איך האב נישט משמני הארץ, איך האב גארנישט, איך לויף ארום. און איך טריי מיר צו פראטעקטן אז מ'זאל מיך נישט הרג'ענען, דעטס בעיסיקלי וואט איים אפ טו, און אזוי פשט'ן די צוויי ספרים דער של"ה הקדוש מיט רבי ר' מיילעך אין דעם גאנצן פרשה וואס דא איז געווען. יעצט, יעדער מענטש ווען ער פירט א מלחמה, מלחמת היצר, צו ער האט אנדערע מיני מלחמות, דארף ער האבן צוויי מיני כיתות מלאכים, איינס ער זאל קענען שיקן צום אייבערשטן און אים בעטן, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי, איך וואוין אין א שווערע מדינה און. עס איז זייער שווער צו האלטן אידישקייט און אונז פלאגן מיר זיך אונז זעמער זיך מוסר נפש פאר יעדן קוצו של יו"ד, און נאכדעם דארף ער שיקן אנדערע מלאכים ווי השתדלות'ער. יעצט למעשה, די מלחמה קעגן פעדאפיילס גייט פאראויס זייער שטארק, ס'גייט ממש ווי אן עקספרעס טרעין, ס'געווען יארן וואס מ'האט געזאגט ס'געשעהט נישט, ס'נישט אמת ס'שקר, ס'געווען אפאר מענטשן וואס האבן זיך ארויסגעשטעלט, איינער איז שוין נישט דא צווישן אונז, ס'האט זיך נעבעך גענומען דאס לעבן. ער ווארט נאך זיין טאטע זאל זיצן שבעה נאך אים, נאר דאס האט שוין נישט געשעהן ווייל די רבנים האבן אים פארפירט. באט וואטעווער. נאכדעם איז דא אסאך וואס האבן זיך שוין גענומען דאס לעבן. אונז פעלט שוין, אונז פעלט אן עוורידזש, מען קען זאגן פון יעדע צוויי וואכן פעלט אן עוורידזש אדער א יונגל אדער א מיידל. ס'איז אנבעליוועבל. און דאס איז שוין סלאו ווייל אמאל איז געווען יעדע וואך האט געפעלט א יונגל אדער א מיידל. אווערדראגס, יעצט אויך געווען איינער, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס זיינע פראבלעמען זענען געווען, זעקס און דרייסיג יאר, והילד איננו, ס'איז נישט וויכטיג, איז נישט דאס וואס איך וויל יעצט רעדן. למעשה האט זיך אנגעהויבן א מאוומענט, ס'איז יא דא, זיי האבן געוואלט לייקענען, ס'איז נישט דא, זיי האבן געוואלט, בקיצור, זיי האבן געוואלט מכחיש זיין סדר בראשית. בקיצור, למעשה איז ארויסגעקומען צוביסלעך, און נאך אביסל, און נאך אביסל, און נאך אביסל. יעצט, אין ארץ ישראל איז אויך נאכנישט אזוי פויגלדיג ווי מ'מיינט, ווייל הגם. ס'איז שנאת עם הארץ לתלמיד חכם, זיי זעען א פרומעם געבן זיי אים צוואנציג יאר און דרייסיג יאר, אבער ס'איז נאך אלץ דא, ס'איז דא ליצמאן, דער שר החינוך, און ס'איז דא דער גערער רבי. ער בעקט דעם מעגא חזיר מאנדעראוויטש. יעדער רב אין זיין קהילה בעקט זיינע חזירים, און דאס איז א גרויסער פראבלעם, ווייל מיט דעם טוט ער שוואכער מאכן די שטארקייט פון זיין קהילה, די צניעות מיט אלעם איז למעשה, אין ארץ ישראל אבער קומט מען שוין מער פאראויס ווייל דא אין אמעריקע לעבט יעדער אין א באקס, רבי אהרן האט געמאכט שחיטה מונחת, וואס הייסט דאס? די בהמה גייט אריין אין א באקס און ס'קומט א עלעקטרישע מאשין ס'הייבט עס אויף און ס'דרייט עס איבער און די בהמה איז מיט די פיס ארויף און מיטן רוקן אראפ, דאס הייסט. שחיטה מונחת, אז מען שעכט פון אויבן אראפ און נישט פון אונטן ארויף, ווייל אז די בהמה שטייט אויף די פיס מוז מען דאך שעכטן פון אונטן ארויף, יעצט אין בית המקדש האט מען געשאכטן אזוי, יעצט איז געווען אסאך יארן צוריק האבן אונטערגעשריבן עפעס אכציג רבנים אז מען זאל נישט שעכטן נאר מונחת, בקיצור רבי אהרן האט שחיטה מונחת, די איבריגע זאכן צו ס'איז כשר ווייס איך נאך נישט, אבער די שחיטה איז אויפן סיסטעם פון מונחת, די עדה האט עס נישט, איז ווען רבי אהרן האט געטראפן דאס ערשטע מאל. טובי' חטא זונטיג מאנטיג, האט ער אים געזאגט איך האב שחיטה מונחת, האט אים טובי' חטא געזאגט איז עס דען קרבנות פארן בית המקדש? עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג יעצט די זאך. סאו דא ביי אונז איז יעדער איינער אין אזא צמצום אריינגעלייגט אין א באקס, טאמער טראכסטו זאכן וואס די באקס ערלויבט דיר נישט צו טראכטן, ווערסטו פסול, ווערסטו טרייפה. מען קענט דיך נישט, און ס'ווענדט זיך אויב ס'גייט צו ווייט, רודפ'ט מען דיך, דיין ווייב, די קינדער, מען רודפ'ט די גאנצע משפחה, מען ווארפט ארויס פון די חדרים, און טאמער פעלט אויס לייגט מען נאך ארויס אין חרם אויך. דאס איז די סיסטעם פון אונז, אונז לעב מיר אין א באקס. כ'בין אמאל געווען, כ'האב געמאכט א מקווה ערגעץ, כ'מיין אין יאהאנעסבורג איז עס געווען, איז אויבן אויפן ארון קודש זיצט דער אשכול, אין אזא באקס, און אז ס'איז דא געסט, זיצט דער רב דארט און נאכדעם זיצט דער רב, געדענק איך ער האט מיר געזאגט דער ראש הקהל, העי ראביי יו גאנא סיט אין די באקס? העהע זאג איך א באקס האב איך אין וויליאמסבורג גענוג. דאס איז די סיסטעם וויאזוי מען האט אויפגעשטעלט אידישקייט, און פאר די שטותים וואס די חברה ווילן דיך האלטן אין די באקס, פאר די שטותים זענען זיי מוכן אויפצוגעבן יעדע זאך פון די תורה, לא תגנוב, לא תנאף, לא תרצח, מלבין פני חבירו ברבים, פארשעמען א מענטש, זיי האבן נישט אין דעם קיין שום מין פראבלעם, איי די תורה לאזט עס נישט? זיי מוזן קאנטראלן די באקס. יעצט אין ארץ ישראל איז ברוך השם אסאך אנדערש דער מצב, ווייל קודם כל, לאמיר נעמען משל בני ברק, יא, ס'איז א צוזאמגעלאפענע שטאט, ס'איז דארטן דא ליטווישע, ס'דא אלע מיני ליטווישע, פון רוסלאנד, פון פוילן, פון גאליציען, נאכדעם איז דא חסידישע אידן וואס זיי זענען ווי מ'זאגט פון אלע מיני שיכטן, איז במילא קיינער רעגירט נישט אויף בני ברק, ס'איז נישט צ צ כ'מיין, זאגט יענער האלט אזוי, האלט איך אנדערש, מ'רעדט פון עני זאך, עני הלכה. מעגסט האלטן אנדערש. איז למעשה אין ארץ ישראל לעבן זיי נישט אין אזא באקס און אזא צמצום אזוי ווי דא, דא איז דאך ממש א שרעק וויאזוי זיי לעבן. ווילימסבורג למשל איז צוזאמגעשטעלט נאר פון סאטמארע חסידים, ס'איז דא אנדערע חסידות'ער אויכעט אבער זיי האט מען אזויפיל געבאכעט, און זיי האבן אפילו מורא זיך צו איידענטיפייען. איז למעשה איז אונז אין ארץ ישראל אופען מיינדעד. ווען איך האב אנגעהויבן צו פירן די מלחמה האב איך אין ארץ ישראל געהאט מורא'דיג סוקסעס, איך פלעג פארן און כ'האב מצליח געווען. איינמאל בין איך געפארן און כ'האב געזאגט א דרשה אין צפת, און כ'האב געהאלטן אין איין מסביר זיין פאר עלטערן אז דו זאלסט אויסלערנען די קינדער די פרייוועט פארטס אויף די באדי. און זאלסט צו ווייזן ווי דאס איז, און נאכדעם ווען דו וועסט עס טון דאס צו אויסלערנען עס צו ווייזן, זאלסטו אלץ אזא פרעג טון, אה, מיין טייער קינד, טעל מי, איז עניבאדי באדערינג יו, איינער טשעפעט דיך? איז למעשה דעם נעקסטן טאג אין צפת איז געווען א מורא'דיגע זאך, אַז מ'איז אַרויסגעקומען אויף איינעם אַ קנעפּל-מאַכער, פֿערציק קינדער האָט ער געטאָטשט, נאָך דערצו פֿון בעלי-תּשובֿות. אָבער די בעלי-תּשובֿות געטענהט, אונדז פֿאַרשטייען מיר נישט. ווען אונדז וואָלט מיר געשיקט די קינדער אין די פֿרײַע פּובליק-סקולס, וואָלטן זיי דאָך געווען מער אָפּגעהיטן ווי אין די תּלמוד-תּורה דאָ אין צפֿת, דאָס איז געווען ברסלבֿ. עניוועי, דער קנעפּל-מאַכער איז אַנטלאָפֿן. און ער לערנט אויך מיט קינדער אין לאנדאן, אבער נישט דאס איז די פוינט וואס איך וויל ארויסברענגען, וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז נאך א דרשה איז געקומען רעזולטאטן, נאכדעם איינמאל בין איך געפארן אויף ארץ ישראל און כ'האב געזאגט א דרשה אין נחלאות, נחלאות דאס איז לעבן ס'איז אין ירושלים ס'איז לעבן שוק מחנה יהודה, האב איך געזאגט דארט א דרשה. און כ'האב אויך געזאגט מען דארף רעדן מיט די קינדער, מען דארף זיי אלעס מסביר זיין, און אויך מען זאל זיי א פרעג טון פראם טיים טו טיים, זאג מיר, עניבאדי איז באדערינג יו? למעשה די חבר'ה זענען ארויס אביסל חוץ לגדרם, זיי האבן מסתם איינמאל מסביר געווען און זיי האבן שוין געפרעגט, ס'האט אפילו נישט געדויערט א וואך צוויי ביז זיי האבן געפרעגט, און וואס האט זיך אויסגעלאזט פון די גאנצע זאך? ס'האט זיך אויסגעלאזט אזוי אז נחלאות. איז געווען איבער הונדערט און פערציג קינדער וואס זענען געקומען פאראויס אז די טיטשערס, די מלמדים, היימישע מלמדים, באדערן זיי, ס'איז ספרדישע קינדער, און ס'איז געווען ממש א דיזעסטער, צוועלף מלמדים האט מען אויפגעפיקט, דעם דרייצענטן מלמד האט מען שוין נישט געקענט אויפפיקן לעבעדיג ווייל ער האט זיך געהאנגען ביי זיך אין טוילעט. דיז אר טינגס דעט ס'איז געשען, ס'איז אין אלע צייטונגען, דאס קען מען נישט דינייען, דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג, ס'ליגנט, ס'הייבט זיך נישט אן. ס'איז ליידער נישט ליגנט, ס'איז אמת און ס'הייבט זיך יא אן. נאכדעם האב איך געזאגט א דרשה אין בית שמש, דארט איז א אומגליק וואס איז פארגעגאנגען עד כדי כך אז ס'איז געווען עטליכע אמעריקאנער וואס האבן געעפנט דארט אן אפיס וועגן מיר, זענען געקומען צו מיינע דרשות, שפעטער האב איך זיי געלאזט רעדן ביי מיינע דרשות אויכעט, ווייל זיי האבן די סטאטיסטיק וויפיל קינדער זענען נעבעך געווארן געטאטשט. ס'איז ממש א שרעק וואס דארט איז פארגעגאנגען. איז די אלע זאכן האט מען פארשוויגן. יעצט די זאך איז אזוי, ווען דו לעבסט אין א באקס איז נישט נאר דו האסט א פראבלעם, טאמער מען טוט אביוזן דיין קינד סעקשועלי, טאמער מען נעמט נישט אן אין חדר האסטו א פראבלעם, וואטעווער מען טוט האסטו א פראבלעם, דו מוזט האלטן דיין קינד אינדערהיים און מאכן א שווייג. אמאל, פאר ס'איז געווען דער וואלווי לעפקאוויץ וואס ער האט געמאכט דארט אין די שערי חמלה, איז אזא קינד איז נעבעך געבוירן געווארן, נישט פאר קיינעם געזאגט מאנגאליען, וואס דאס קינד איז נעבעך גארנישט שולדיג און די עלטערן זענען אויכעט גארנישט שולדיג, איז וואס האט מען געטוהן? האט מען גענומען ס'קינד מען האט עס אריין געלייגט אין קלאזעט ער זאל שטארבן און קיינער זאל נישט וויסן ווייל איך מוז ארויס גיין אין די גאס איך קען איך בין דאך אינעם באקס איך מוז דאך זיין פונקט ווי יעדער ווען די באקס זאל דיסיידן אז איינער וואס האט רויטע האר הייסט א מיאוס'ער און נאר איינער וואס האט שווארצע האר הייסט א שיינער. דעמאלטס טוט זיך יעדער גיין פארבן די האר, ביקאוס ס'איז אן אומגליק. די באקס טוט רעגירן אויף יעדן. אז איינער טוט זיך אן א ווארעמען קאוט ווינטער, אזא דאפל בעג קאוט, און טאמער גייט ער נישט מיט די אלטע ברוינע צו די שווארצע קאוטס מיט די גרויסע מאנזשעטן, הע הע, איז ער ארויס פון די באקס. זאל ער זיך פארקילן, זאל ער קריגן ענטעביאטיקס א גאנצן ווינטער, באט הי העז טו בי אין די באקס. יעצט אין ארץ ישראל ברוך השם האט מען זיך געגעבן א מואוו פארווארד, איך בין געפארן אסאך מאל אויף ארץ ישראל, איך האב גערעדט צו ראשי ישיבות דארטן, די חברה האבן דא ארויסגעלייגט חרמות, זיי האבן נישט געכאפט אז איך זיץ מיט אלע ארץ ישראל'דיגע רבנים און איך בין זיי מסביר און זיי פארשטייען עס, רב וואזנער האט מיר געזאגט ביי מיר ווען ס'געשעהט טשיילד סעקשועל אביוז זאג איך מ'זאל רופן אחד אפס אפס. קהל'ישן, איך בין ארום געגאנגען, כ'האב גענומען חתימות פון רבנים אז ס'הייסט נישט קיין מסירה. יעצט איך וויל באטאנען א זאך, נישט ווייל איך האב א פראבלעם צו ס'הייסט מסירה צו נישט, כ'וועל אייך מסביר זיין, ווען איך גיי ארויס אין בית הכסא און איך מאך קטנים אדער גדולים, גיי איך נישט פרעגן א רב צו איך מוז מאכן א ברכה צו נישט, צו ס'איז מ'דארף האבן א כזית צו א רביעית, כ'ווייס, אפילו א טראפ אז מ'גייט ארויס איז מען מחיוב צו מאכן אשר יצר, ס'איז דברים כהווייתן וואס יעדער ווייסט. די זעלבע גיי איך נישט פרעגן א רב ווען מ'מאלעסטעט א קינד צו איך מעג גיין צו די פאליס צו נישט, ס'איז דברים כהווייתן, ס'איז געשריבן אין די ראשונים, ס'איז געשריבן אין רדב"ז, און ס'איז געשריבן אין אלע אנדערע פלעצער אז אין אמת'ן איז מצילין אותו בנפשו, נאר אזוי ווי היינט איז דא א רעגירונג וועט מען דאך דיך איינזעצן, דארפסטו גיין צו די פאליס. ס'איז ביי מיר קיין שום. חשש פון א ספק אפילו אין דעם. נאר פארוואס בין איך געגאנגען צו די רבנים? להוציא מליבם של צדוקים. ווייל די חברה, די וואס האבן עס געוואלט פארשווייגן, האבן זיך אנגעלאנט אויף אלע מיני שייגעצעריי האבן זיי זיך אנגעלאנט. ווי עס איז געווען א שייגעצעריי האבן זיי זיך אנגעלאנט דערויף. קודם האבן זיי אנגעהויבן ס'איז מסירה, נאכדעם האבן זיי אנגעהויבן פון וואנעט ווייסט אז ס'איז זיכער, און נאכדעם האבן זיי אנגעהויבן דאס קינדער נישט באגלייבט. די אלע זאכן זעמער אונז שוין דורכגעגאנגען, און די אלע זאכן זענען חי וקיים. כ'האב א ספר ביי מיר, ס'הייסט מקיץ נרדמים, ס'געווען א רב אינדערהיים, ער האט געהייסן הרב מנחם מענדל חיים נאווארדעווער רב, עס זעט אויס ער איז געווען א ריכטיגער קאפעציטעט, און ער האט ארויסגעגעבן א ספר מיט בריוון אויף די עניני סעקשועל אביוז וואס ס'גייט. פאר ביי די אידישע קהילות בימים ההם, יעצט ער ברענגט דארטן אז ס'איז געווען רבנים וואס האבן געטענה'ט אז מ'טאר נישט ארויסקומען ס'זאל ענדערש זיין זנות, ווייל טאמער ס'וועט צוקומען צו די גוי'אישע צייטונג וועט עס זיין א חילול השם, געהערט מ'האט שוין געטרייט עווערי טריק אוו די בוק, דאס איז א מורא'דיגע ספר, ס'האט אין זיך הונדערט און דרייסיג פעידזשעס, און איך טראכט עס אפילו ארויפצולייגן אויף מיין בלאג, איך וויל יעדער זאל עס דורכליינען, ס'איז מורא'דיג. ס'איז נישט דא דער טריק פון די בוק וואס מ'האט נישט געטוהן, אבער איז עס דען אמת געווען? האט יענער רב דען געהאלטן אזוי? האט ער דען געהאלטן אז מען מעג מאכן זנות און אומברענגען כלל ישראל ווייל דער גוי זאל נישט געוואויר ווערן? און קען זיין דעמאלטס ווען דער גוי ווערט עס געוואויר וואלט ער גארנישט געטוהן. ווען איך בין געגאנגען צום גוי ער זאל עס געוואויר ווערן בין איך נישט געגאנגען פאר וויסענשאפט און צו זאגן דעם גוי וואס דא גייט פאר, איך בין געגאנגען ווייל איך האב געשריגן עטס זענטס די פאליס און עטס זענטס די לאו סיסטעם ענד ווי ניד העלפ. ס'איז נישט ערגער ווי איינער אטאקירט דיך אינמיטן די גאס זאלסט דו זאגן איך גיי נישט צום גוי, עניוועי, ס'איז נאר להוציא מליבם של צדוקים האבן אונז פרובירט צו טוהן אלעס וואס אונז האמיר געקענט אבער נישט ווייל אונז האמיר געהאט א חשד אז אפשר הייסט עס טאקע אן ענין פון מסירה צו אפשר איז עס אן ענין פון חילול השם, פארקערט ס'איז די גרעסטער קידוש השם, וואס זאגן אלע גוים? אלע גוים זאגן די דזשוס העט די סעים פראבלעמס עז די קעטליקס ענד די קעטליקס העוו די סעים פראבלעמס עז די מוזלעמס.

נאך שבת ליידער זיץ איך און איך טראכט אויף סטרעטעדזשיס, כ'האב נישט צופיל צייט אזוי ווי אמאל זיך אפצוגעבן מיט תורה און תפילה, קודם כל האב איך נישט קיין שול וואו צו דאווענען, אבער כ'דארף דאך נישט זיך אפגעבן יעצט מיט תורה און תפילה, אז מ'האט מיך ארויסגעווארפן ווער איך דאך ארויסגעווארפן, אבער אפילו שבת זיץ איך און איך טראכט וויאזוי קען מען פארבעסערן די מצב פון כלל ישראל, באט איך זיץ טווענטי פאר סיקס זיץ איך ממש גאנצעטע טעג און גאנצעטע נעכט, און איך האב געארבעט אז מ'זאל עפענען. אזא ארגענעזעישאן אין בית שמש מגן, ער האט צוריק געקומען אז ער האט אין א האלב יאר געהאט צוויי הונדערט קעיסעס, זעכציג אדער זיבעציג האט מען געפראסעסט און איינגעזעצט, און זיי געבן אריכות ימים, ביי זיי זיי געבן פאר א פרומען וויפיל דו ווילסט, עס איז כסדר דא, כ'וועל נאך אויסרעכענען שפעטער קעיסעס וואס איז כסדר געווען יעצט פון פרומע מלמדים. מיינט נישט אז דאס וועט זיין געסעטלט אין איין טאג, ס'וועט קיינמאל נישט זיין געסעטלט, אויף רציחה געט מען אויך אדער עלעקטריק טשעיר אדער לייף טיים דזשעיל, פון דעסוועגן נאך יעדער צייטונג אין די גאנצע וועלט איז פול יעדן טאג אז מ'האט געהארגעט מענטשן, אין ברוקלין האט מען אויך יעצט געהארגעט אפאר מענטשן, אין ניו יארק האט מען געהארגעט. און די פאליס זענען פעד אפ פון די גארבידזש און זיי האבן נישט מורא פאר די נוזפעיפערס און די גרענד דזשוריס לאזן פריי די פאליס. כאטשיג ער האט אים דערשטיקט, ער האט אים יא דערשטיקט, נישט דערשטיקט, עניוועי, סאו איז יעדער האט אנגעהויבן אביסל צוצולייגן א פלייץ, עס איז נישט געבויט געווארן פון איין מענטש, יעדער האט עפעס געטון וואס ער האט געהאלטן אז ער קען טון, און בעיסיקלי מיין דזשאב איז געווען ס'זאל ארויפקומען אויף די ווארלד מעפ, ס'זאל זיין א ספעשל טאג פאר פראטעקטינג טשילדרען, א ספעשל מאנט, דער קאנגרעס האט גערעדט דערפון, כ'האב געטענה'ט מ'דארף מאכן איבעראל ארגענעזעישאנס און מ'דארף מאכן אפיסעס. א יונגל אדער א מיידל זאל האבן וואו צו קאמפלעינען, סיי ווען מען גראופט נאך זיי סיי נאכדעם. ס'האט מיר דערציילט עפעס א גרויסער בעל מחנך פון מאנסי וואס ער איז מיט מיר אלל דע וועי, זאגט ער, ער האט ארויסגעגעבן עפעס א בוק וואס פאר קינדער וועגן סעיפטי, איז א יונגל אהיימגעקומען וויינען יו נאו מאמי סאמבאדי איז גראופינג עפטער מי אין די פארק עווערי דעי, העהה ס'האט נישט געדויערט לאנג צו מארגן איז יענער געווען ארעסטעד, די קינדער זענען געווען ממש הפקר, פוט יור סעלף אין די גרויסע מענטש'ס פאזישן, אונז גיימער היינט אין ברוקלין. ס'איז אזוי נישט סעיף, מען שיסט מענטשן, אייערנעכטן איז געווען עפעס א שוטאוט אין ברוקלין, און מען האט אפגעשאסן א מאמע מיט א קינד, ס'האט גארנישט געהאט מיט זיי, עפעס צוויי גענגס האבן זיך געשאסן, ס'איז עפעס געווען צען בולעטס אין א קאר, און ס'האט געכאפט די ראנג פיפל, סאו שטעל דיר פאר וויאזוי א קינד גייט ארויס אנסיקיור, און ער גייט ארויס אין חדר, און ער גייט ארויס אין די גאס זיך שפילן. און ער גייט אין בית מדרש. סאו עניוועי האבן זיך צוזאמגעזעצט א גרויסע ארגענעזעישן יעצט אין ארץ ישראל וואס איך איך בין געווען א פארט פון העלפן צו ארגענייזן, איך נעם קרעדיט, יא, און זיי ווייסן עס אלע, און זיי האבן מיר אפילו געגעבן א קאמפלימענטערי אינוויטעישן איך זאל קומען, ווייל כאטש זיי זענען דאך אלע דאקטוירים מיט געוואלדיגע אנשי ציבור, ראבייס, איך בין דאך נאר אן אקטיוויסט, אבער זיי האבן געהאלטן אז איך בין דער גאנצע פאדער פון דיס האול מאוומענט. איך האב נאר נישט געקענט יעצט פארן ווייל איינער פון מיין משפחה איז זייער נישט געזונט, איך האב נישט געקענט אוועקפארן. על כל פנים, ס'האט זיך געפירט און ס'פירט זיך און איך זאג אייביג, אן ארגענעזעישן וואס איז איך דארף עס פירן איז נישט גוט, און אפילו יעדער יחיד וואס איז דארף פירן אן ארגענעזעישן איז נישט גוט, פארוואס ווייל יש מאוחר לאחר זמן, ביסטו נישט דא, חלילה, ווער וועט עס פירן ווייטער? ס'מוז זיין אזוי מבוסס, ס'מוז זיין אריינגעפרעגלט אז ס'זאל פארן פון זיך אליין און יעדער זאל מיטשטיין. און דאס איז וואס דא איז יעצט געשען. ס'האט זיך אנגעהויבן, ס'איז געווען אמאל איינער א סייקייטריסט, נישט א סייקאלעדזשיסט, סייקייטריסט אין בני ברק, דעמאלטס ווען איך האב אנגעדרייט די אלע זאכן, און זיי זענען געלאפן, זיי האבן געשיקט דעם ווינער רב ער זאל ברענגען א חרם פון ליפקאוויטש, האט רב ליפקאוויטש געזאגט, נעכטן איז דא געווען א גרויסער דאקטאר, ס'איז געווען א מיטינג פון פֿערציק גרויסע דאקטוירים מיט ראשי ישיבות אין בני ברק, און האט זיך אויפגעשטעלט א דאקטאר און האט געזאגט, איך האב פֿערציק קעיסעס, ארבעים. ארבעים שנה אקוט בדור, פערציג קעיסעס האט ער, ער האט פערציג קעיסעס פון מיידלעך וואס זענען געקומען זאגן די טאטעס האבן געהאט מיט זיי עונה נישט האגינג און קיסינג וואס זאלן זאגן אז ניין ער האט נישט געמיינט גארנישט ער האט געוואוינט מיט זיי און ער האט געשריגן צו די רבנים אונז זעמער דאקטוירים וואט שאד ווי דו. און אלע רבנים זענען געווען שאקט און פאזלט, מען האט נישט געוואוסט ווי מען געט זיך אן עצה אויף וועלעכן כיוון מען גייט, ביז די רבנים האבן געזאגט ליסן עטס זענטס דאקטוירים מענדעטארי ריפארטערס, גייט צו די גאווערמענט און דזשאסט קיעפ אן האממינג, דעטס איט, אונז גייען מיר ענק נישט שטערן, ווייל די ארץ ישראל'דיגע רבנים זענען נישט אין א באקס. שטעל דיר פאר, אונז האמיר דא רבנים גדולי התורה אין אמעריקע, זיי האבן געלערנט און געדאווענט און זיי האבן געלט, און זיי זיצן אין א באקס, וואס דער באקס איז געווארן געבויעט דורך אפאר משוגעים, דורך א הערשעלע קלאר און אזא יצחק שטערן, מענטשן וואס האבן נישט קיין קרעדענטשעלס און קיין קוואליפיקעישאנס צו גארנישט, זענען געקומען דא מיטן ארץ ישראל'דיגן אזיאטישן וועג, אזוי ווי מאה שערים, מען גייט יעדן צודריקן, ווייל אין מאה שערים האבן זיי די מאכט, אין בני ברק האבן זיי נישט. בני ברק איז א שטאט פאר זיך, און אין ירושלים האבן זיי אויך נאר אין מאה שערים, גאולה איז שוין אנדערש, אין גאולה קענסטו שוין זעהן די גרעסטע זנות, די גרעסטע זימה, די שאפינג, אלעס, דארטן איז שוין אנדערש, איז על כל פנים זענען זיי געקומען דא צו צוקוועטשן הונדערטע רבנים, און די רבנים זעהן נישט. יעצט איז געווען א מורא'דיגע אסיפה דארטן, ס'האט געדויערט דריי טאג דויערט די אסיפות, נאך היינט אויך איז דא אסיפה, איך וועל אלעס מירצעשעם האבן אויף מיין האטליין. אין די האטליין צי דעם בלאג, איינער האט זיך אויפגעשטעלט און געפרעגט, רבותי, אונז זעמער קלוגע מענטשן, די תורה רעכנט אונז פאר אן עם חכם ונבון, אונז זעמער זייער געשיקטע מענטשן, אונז זעמער דאקטוירים מיט לויערס מיט פראפעסערס מיט אלעם, וויאזוי האט דאס געקענט געשען אז זעכציג יאר האט יעדער געוואוסט ס'געשעט, און יעדער האט מורא געהאט צו נעמען די לייצן און צו זאגן העי אונז גיימער עס אפשטעלן, אדער עטליעסט מ'עט טרייען, מ'עט כאפן א בולעט אין קאפ איז אויך נישט געפערליך. באט עט ליסט ווי טרייד. ווען איך קוק היינט צוריק די צוועלף דרייצן יאר וואס מ'שלאגט זיך, וויאזוי מ'זעהט אויס היינט ברוך השם מיט אזא מין געוואלטיגע פארשריט, שטעל דיר פאר ווען איך וואלט גארנישט געזאגט אויך נישט און קיינער וואלט ווייטער נישט געזאגט, עטס ווייסט וואס איך וואלט געקענט היינט? איך וואלט דאך מיר נישט געקענט מוחל זיין. דו האסט געוואוסט? קינדער זענען געקומען וויינען, די מלמד ציט אראפ דעם זיפער, ער ציט אראפ די הויזן, און אמאל מוז איך אים מאכן מציצה בפה און אמאל מאכט ער מיר מציצה בפה, אזאלכע חאזערייען זענען זיי געקומען דערציילן, ס'איז אנבעליוועבל. פרעגט דארט איינער, רבותי ווער וואר ווי? ווי זעמער אונז געווען? וויאזוי האט מען דאס שטיל געהאלטן? וואו זעמער געווען? און ער פרעגט נאך ווייטער, צווישן אלע מענטשן אין די וועלט איז נישט דא א גרעסערער קאפאציטעט, א גרעסערער מיליאנער, א גרעסערער תלמיד חכם, א גרעסערער כלל-טוער, ווי א מענטש אין ניו יארק וואס ער הייסט ראביי נחום ראזענבערג? ער האט אונז געדארפט זיין דער פראנט ראנער? נישט וואס אונז האמיר אן אבדזשעקשן זאגט ער, העע, ביי אונז איז דאס זייער חשוב, ביי אונז איז די מענטש די הירא, באט נעווערדעלעס, ווער וואר ווי, יעצט זאגט ער ווייטער, אויב דאס האט געקענט געשעהן, נו, מיט וואס זעמער אונז זיכער אז די רבנים זענען עפעס ווערד בכלל? ס'איז געווען א פרשה פון גט מעושה, ביז די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט האט זיך נישט אריינגעלייגט אין דעם, זיי האבן עס צעבראכן. ביז דעמאלטס האט קיינער נישט געזאגט גארנישט, יעצט אין מדינת ישראל די רבנות איז מאשר גט מעושה'ס ווייל זיי זאגן פארן רבונו של עולם ליסן דו האסט אונז געגעבן א תורה אבער אונז האמיר עס נאכנישט גענומען פון דיר חס ושלום, זיי האלטן גארנישט פון תורת משה, זיי האבן יעצט אריין גענומען א פרוי פאר א ראביי, זיי טוען כל דבר אסור, וואס גייט געשען מיט צוואנציג יאר ארום מיט כלל ישראל? מוזט וויסן איינער וואס האט זיך געגט וועסטו מעגן מיט אים חתונה האבן. דארפסט וויסן הרב דער און דער איז געווען דער מסדר דעם גיטין, דארפסט דאך וויסן וואס זיין שיטה איז געווען, צו האלט ער פאר קבלת התורה צו נאך קבלת התורה, קען זיין ביי אים איז א גט מעושה כשר, פארוואס ווייל מדינת ישראל איז א מדינת חוק, ס'איז א לאנד פון לאו, און נאכדעם פרעגט ער און וואס איז מיט פלייש און וואס איז מיט די אלע אישוס וואס איז דא אין אידישקייט, ווער ווייסט, שרייט ער ראביי ראזענבערג קען דאך נישט נעמען אלעס אויף זיך, ער איז דאך אויך נאר א לימיטעד מענטש און ער האט צופיל ארבעט מיט די פעדעפיילס און דאס איז געווען א געוואלדיגער פראסק פאר אלע רבנים ווארלד ווייד דארט איז געזעסן רב לאו רב לאו איז געווען דער ערשטער וואס האט גערעדט ער האט געעפנט די אסיפה יעצט די אסיפה גייט זיך שוין ציען וועט זעהן נעקסטע יאר גייט זיין נאך א גרעסערע אסיפה און אום גייט מען דאס מאכן אין ענגלאנד און אום גייט מען עס מאכן אין אמעריקע סא וויל איך זאגן פאר די אלע סאקמערע חיות די דער יצחק שטערן מיט דעם עלפערט מיט די אלע רשעים. ווי אר היער טו סטעי? ס'האט זיך אריינגעלייגט מיט דעם טאמסאן? נעה, טאמסאן האט אויך נישט גוט פארן, אונז האמיר אויף אים אויך א מהלך. דער מהלך איז אז עס זעהט זיך אויס אז די פעדס גייען מאכן א ספעשל אפטיילונג פאר טשיילד מאלעסטינג. כ'ווייס נישט ווער ס'איז באקאנט, ווער ס'דרייווט א קאר אין די פייוו באראוס, אז דו ווילסט באצאלן א ספידינג טיקעט אדער א פארקינג טיקעט איז דא א ספעשל פלאץ. ס'איז נישט אינעם געהעריגן לאו סיסטעם בכלל אין ניו דזשערסי. און אין אנדערע פלעצער איז נישט דא אזויפיל פראבלעמען מיט ווייעלעישאנס, איז ווערט אלעס געמאכט אונטערן זעלבן אמברעלע, די געהעריגע סופרים קאורט, דו קומסט אריין, איינער איז א דראג דילער, איינער האט געהארגעט פינף מענטשען, איינער איז א פעדעפייל, ער האט געטוהן זנות, און איינער באצאלט א פארקינג טיקעט. די זעלבע איז היינט אין ברוקלין פארקערט, די טשיילד מאלעסטינג איז אינעם געהעריגן קאורט, אונז ארבעט מען מורא'דיג שטארק אז ס'זאל ארויסגיין דערפון, ס'זאל זיין א ספעשל קאורט, און דארט זאל נישט זיין קיין געוועלטער טאמפסאן פארן דיסטריקט אטוירני, זאל נישט האבן גארנישט, יענער האט מיט דיר גארנישט, ער קען דיך נישט, ער פייפט דיר אן, ער ברויך נישט דיין וואוט און ער דארף פון דיר גארנישט האבן. און אונז האף מיר עס דורכצוברעכן אם ירצה השם, די איידיע איז געווען אן איידיע וואס איך האב אראפגעשטעלט פאר די גאווערמענט, און איך באקום אסאך ווי מען זאגט מענטשן, דיפלאמאטן, אפישעלס, וואס זיי שרייען איך בין גערעכט, און ס'וועט נישט נעמען לאנג. וואטש ענד סי אם ירצה השם. און אפילו ווען אונז האמיר נישט קיין לאו סיסטעם, אפילו לאמיר זאגן די לאו סיסטעם איז קאראפטעט אזוי ווי היינס איז געווען און אזוי ווי טאמסן איז, איך שריי די גאנצע צייט דא דא צוויי זאכן צו די מלחמה, די ערשטע זאך איז עדיוקעישאן און די צווייטע זאך איז ארעסט. אויב דו האסט נישט קיין עדיוקעישאן וועט דיר די ארעסט גארנישט העלפן ווייל דאס קינד וועט שוין זיין לאנג מאלעסטעד מ'וועט זיך שוין נעמען דאס לעבן. און אויב דו האסט עדיוקעישאן און דו האסט נישט קיין לאו סיסטעם איז עס אויך גארנישט ווערד. סא דאס מוז גיין תרין רעין דלא מתפרשין, און יעצט ארבעט מען ארץ ישראל אויפן עשה טוב, דעם סור מרע האב איך ערלעדיגט ברוך השם, יעדער גלייבט שוין און ווייסט שוין אז ס'איז געווען א חזיריי, יעצט הייבט מען אן צו ארבעטן אויף עשה טוב, ס'קומען זיך צאם דא די גרעסטע פראפעסערס און די גרעסטע טוערס אין טשיילד אביוז, כ'על ענק זאגן א זאך, אפילו אוהעל איז אויך געפארן ווייל ער ווייסט ער שטייט זייער נישט גוט, ער ווייסט אז ער האט געהאט א ריוואלווינג דאר, יעדער חזיר, צו ס'געווען יחיאל בראנער צו ס'געווען ברוך מרדכי לעבאוויטש, זענען אריין צום דאקטער, זיי האבן גענומען פילס, און נאכדעם האבן זיי געזאגט זיי נעמען פילס און זיי ווייסן נישט, ס'ארבעט נישט. יחיאל בראנער איז געקומען אין קאורט, ער שטעלט אראפ די פילס פארן דזשאדזש און ער זאגט ליסן, דאס איז פייזער'ס א פיל, און גיי רעדן מיט פייזער, וואס ווילסטו פון מיר, ס'ארבעט נישט, און א גוטן טאג. איז למעשה דער חלק פון עדיוקעישאן און דער חלק וואס די דאקטוירים און רבנים זאלן וויסן וויאזוי מען דארף צוגיין, דאס גייט מאכן די אסיפה מער צום שענער. דער סיר מרור האב איך געמאכט ברוך השם, און ס'איז אונז א גרויסע הצלחה. יעצט קומט דער חלק, כ'האב ענק געזאגט, דער מלחמה גייט נאך האבן אסאך פראנטן, איראן, איראק, ליביע, סיריע, ס'גייט נאך אריין אין אנדערע פראנטן, יעצט איז עס אריין אז ברוך השם די דאקטוירים האלטן שוין אז מ'מוז טון עפעס, די רבנים זענען שוין מודה אז ס'געשעהט און מ'מוז טון עפעס. און מען מוז ארויס געבן עדיוקעישאן מיט בוקס מיט אלעם, און יעצט גייט זיך אנהייבן, יעצט האלט מען דארט ווי מען האט געדארפט האלטן מיט הונדערט יאר צוריק, צו מיט זיבעציג יאר צוריק ווען מען האט אנגעהויבן דא אין אמעריקע אויסלערנען די קינדער, איינער זאגט מיר איך האב זייער וואוילע קינדער אויף זיך זאגט ער, ער האט זייער וואוילע קינדער ער האלט נישט מען דארף אזוי גרעפיק לערנען, האט מיר געזאגט א האלב יאר צוריק, איז ער יעצט געוואויר געווארן אז זיין טאכטער האט אן אפעיר געהאט שוין מיט א ברודער. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, ס'גייט יעצט זיין, די קעיס הייבט זיך אן פון טויבענפעלד, זעמער אונז געלאפן צו טשענעל טוועלף, אונז וויל מיר נישט דער דזשאדזש זאל זיין דער דזשאדזש ווייל אים האט סקווער אריינגעשטעלט, רוב וואוטס איז געקומען פון סקווער, סאו מסתמא וועט דער דזשאדזש נישט קענען זיין מער דער דזשאדזש פאר דעם, עווריטינג טעיקס טיים. באט למעשה די אסיפה וואס מ'האט געמאכט יעצט אין ארץ ישראל, דאס איז ממש אזא מין פאזיטיוו סטעפ פארווארד אז די קינדער זאלן זיך וויסן צו וואטשן, און מען זאל אפשטעלן סעקשועל אביוז, וויאזוי? עדיוקעישאן, איך האב ענק געזאגט, די גרעסטע געווער אין די מלחמה איז נישט קיין מאשין גאנס, נאר עדיוקעישאן, און איך באקום קאמפלימענטס ווארלד ווייד, ווייל זיי ווייסן דאך אלע ווער האט עס אנגעהויבן, יעדער האט דאך מורא געהאט צו רעדן, און אין א געוויסן וועג זענען די רבנים וואס האבן מיך געלייגט אין חרם זענען שולדיג פאר דעם גאנצע זאך, ווייל ווען זיי איגנארירן מיך האב איך געהאט צוויי הונדערט העררס, ביי צוויי הונדערט העררס וואלט קיינער נישט געוואוסט וואס נחום ראזענבערג וויל. זענען זיי געגאנגען, זיי האבן מיך געלייגט אין חרם, איז דאך מיין בלוט געווען הפקר, האט מען דאך מיר געגאסן בליטש אין פנים, מען האט מיך געשאסן מיט א גאן, נו, ממילא איז געווארן אן אישו אין גאנץ ניו יארק, די צייטונגען זענען געקומען, יעדער האט געוואלט הערן וואס וויל מען מיט פון דיר, האב איך יעדן אנגעהויבן מסביר צו זיין, באט עניוועי, דאס איז אזא מין מעידזשער סטעפ פארווארד, און כ'קען ממש נישט קומען צו מיר, וואסערע געוואלדיגע ישועה ס'קומט יעצט ארויס. פאר כלל ישראל פון דעם, אויסער דעם וואס למעשה איז שוין היינט אויך דא, מ'האט מורא, מ'טאטשט נישט, ס'איז היינט געווארן ממש אן עולם התיקון אין די זאכן, ס'איז אלץ דא א חזר דא און דארט אבער מ'רעדט אין דזשענערל, עט ליעסט ס'איז געווארן אז א קינד איז נישט שטח הפקר און ס'איז נישט מותר לכתחילה, ס'איז גאר נישט, ס'איז, איר ווייסט דאך ביי אונז גייט דאך ס'איז גאר א מצוה, מ'רעדט אויף א איד ס'איז גאר א מצוה, ער איז דאך א ציוניסט. מען טאטשט א קינד, וועגן דעם האט דאך דער אייבישטער זיי באשאפן זאל מורא האבן צו רעדן, קען זיי מיט זיי טון וואס מען וויל, סא איך וועל ענק נאך זיין, איך וועל ענק נאך האלטן פאוסטעד פון דעם אינטערנעשענעל קאנפרענס פאר סעיפטי אוו טשילדרען, איך וועל ענק נאך האלטן פאוסטעד פון די גאנצע זאך וואס דארט איז געווען. ס'וועט אנהייבן ארויסצוקומען ביכער, ס'וועט אנהייבן ארויסצוקומען געוויסע, יעדער מענטש האט דאך געוואלדיגע כשרונות ווי אזוי ער וועט טרייען צו באקעמפן, מ'וועט סעטן גיידליינס פאר אלע סייקייטריסט און סייקאלעדזשיסט, ס'האט מיר געזאגט א סייקאלעדזשיסט, רבי ראזנבערג, סינס יו סטארטעד יור מישען, עוורי קעיס סטארטס וויט יור אישוס ענד פינישעס וויט יור אישוס. היינט די ערשטע זאך וואס איך פרעג איינער ווען ס'קומט אריין, ווער יו עווער מאלעסטעד? און עיטי פייוו פערסענט איז יעס. נאכדעם איז שוין געקומען אסאך אנדערע צרות. סאו עניוועי, און סגייט ווערן נאך א מאוומענט, סגייט ווערן א מאוומענט אין ניו יארק און איבעראל. רב לאו איז געווען דארט, די רבנות האלט מיט מיט אונז, די רבנות איז א מורא'דיגע פאוער, נישט נישט אלס אידישקייט, נאר אלס טאמער ה ה איינער קומט זאגן אז מ'האט אים געטאטשט און די רבנות לאזט אז מ'זאל גיין צו די פאליס, דאס איז געווין אין גאנץ ארץ ישראל, דאס איז א קלארע זאך אז אזא געווינס האמיר אונז נישט געטראכט אפילו צו האבן. די רבנות האט זיך אויסגעלערנט די טרוט, זיי ווייסן שוין וואס דא גייט פאר, זיי ווייסן אז יעדער איד וואס א לענגערע בארד ער האט, אלס א גרעסערע ספק חזיר איז ער, דאונט טראסט עניבאדי, און דאס איז וואס דא גייט פאר, און ס'איז ממש ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז ממש נישט צום גלייבן, און נאכדעם האט יעדער איינער וואס איז דארט געקומען פון מענטשן פון לאנדאן פון די גאנצע וועלט, יעדער גייט זאגן פאר זיין גאווערמענט דעיס קאסט אסאך געלט, אזא טריפ מיט אזא מאטעל קאסט אסאך אסאך טויזענטער דאלער, סא דעיס איז אלץ טעקס דידאקטעבל, און מחנכים און סקולס באקומען דאס אומזינסט פון די גאווערמענט, און זיי באקומען הילף פאר דעם, סא אבוויעסלי די גאווערמענט וויל וויסן וואס האט מען דארט באשלאסן. איז במילא איז עס געווארן א מאוומענט, סאיז א מאוומענט, איטס טעקס דידאקטעבל און סאיז א מאוומענט, און נאך א זאך, איך האב זיי געזאגט ס'איז דא דא א איד אין קאליפארניע וואס האט די זעלבע זאך וועגן דאקטעריי ווען מ'טאר נישט אראפ נעמען א רעספירעיטאר ווען מ'דארף נישט ארויף לייגן אלעס ער הייסט ראביי ליפנער זיין זוהן איז א סייקאלעדזשיסט דא אין ניו יארק איז ער האט דאס אין קאליפארניע מ'קומט זיך צאם אזא קאנפרענס איינמאל א יאר און די דאקטוירים באקומען קרעדיטס פאר דעם שטעל דיר פאר ווי דאס האלט דאס איז די גרעסטע עדיוקעישאן וואס איז דא. עניוועי, די זעלבע גייט מען מאכן יעצט ביי די נעקסטע קאנפרענסעס, מ'וועט קריגן פאר דעם קרעדיטס. סאו עט די ענד אוו די דעי, זאג איך פאר די אלע סאטמארע חיות, די וואס האבן גערודפ'ט די אלע מענטשן וואס האבן זיך אנגענומען פאר פעדאפיילס, און זיי האבן גערודפ'ט די וויקטימס מיט די עלטערן פון די וויקטימס, איטס די הייעסט טיים יו שוד ריעלייז דעט יו אר אן די ראנג טרעק ענד יו גאנא פעי א פרייז פאר דיס. קודם וועט קומען לאוסוטס, ישיבה יוניווערסיטי איז אונטערגאנגען, זיי מוזן פארקויפן צוויי הונדערט מיליאן דאלער די פריים ריעל עסטעיט, און זיי האבן געמאכט סעטלמענטס מיט אלע מיט, דאס איז שוין נישט קיין בחורים היינט, ס'איז שוין פערציג יעריגע מענטשן, און אויסער דעם יו גאנא פעי א פרייז פאר איט, ווייל קוק וואס איז געשען, ס'איז דא איינער לאוען אין טאהש. און ער האט זיך אביסל ארויסגעגליטשט פון וועג, און יעצט שטייט ער און ער סוט די קענעדיען גאווערמענט פארוואס זיי האבן געגעבן געלט פאר טאש אז מען זאל אים עדיוקעיטן, ענד איט נעווער קעים טו הים, ער איז נישט קיין עדיוקעיטעד מען, דאס גייט יעצט קאסטן אין די מיליאנס אוו דאלערס, און ס'גייט זיין ריסטריקשענס, סאו עט די ענד אוו די דעי אז די גאווערמענט ווייסט שוין, און די נוספעיפערס ווייסן, און יעדער ווייסט וואס דא גייט פאר חאזעריי, יו גאנע סטארט פעיאינג פאר דיס, דער איז נאו ריזען זאלסט דיך יעצט ארומשפילן, די געים איז אווער, די ראולינג דעיס אר אווער, דאס זאלסטו געדענקען. און דאס האט עטס געוואלט דערשטיקן, ס'ממש א חסד השם, איך קען עס נאכנישט אויסרעכענען האו וואט ענד ווען, אבער דער אייבערשטער האט עס צוגעפירט, ואלוקים אנה לידו, אז נחום ראזנבערג האט געקענט איבערדרייען ווארלד ווייד די גאנצע סיסטעם פון דעם זנות, און יעדער האט אנגעהויבן מודה צו זיין, און אין אלע יוראפעישע צייטונגען, אין די ענגלישע צייטונגען ס'פול כסדר. ס'דא איינער ביל קאסבי ער איז זיבן און זיבעציג יאר אלט ער איז אן עפריקען אמעריקען דער מענטש איז געווען אזא קאמידיען מ'גייט אים יעצט איינזעצן צוועלף פרויען זענען שוין געקומען קעגן אים און נישט נאר דאס וואס מ'גייט טון איז אז מ'גייט אלע זיינע ווידיאוס מיט זיינע ענטערטעינמענטס גייט מען אראפנעמען מ'האט שוין אראפגענומען פון אלע גרויסע טעלעוויזשען סטעישענס מ'האט עס אראפגענומען. ווען ער וואלט געווען צוואנציג יאר יונגער וואלט ער ווען געפילט אזוי איז ער אלט, ער'ט שטארבן, הי דאזענט פיל אז ער איז א טאטעל לאס. און אזוי טוען זיי מיט יעדן לעצטנס. מ'קומט ארויס אויף מענטשן אין ענגלאנד און אין אמעריקע. יעצט ארויסגעקומען אויף איינער פון די גרויסע גלחים. איטס איטס נאט גאנע בי עיבל טו בי שאפד אנדער דע ראג. אפילו עטס קומטס אן מיט א לומדות אז ס'איז מסירה, און אפילו עטס קומטס אן מיט א לומדות אז דאס קינד איז נישט באגלייבט ווייל ער איז נאך א קטן, און אפילו עטס קומטס אן מיטן לומדות אז דאס קינד איז צוריק געבליבן, און אפילו עטס קומטס אן מיטן לומדות דאס קינד איז א משוגענער, און אפילו עטס קומטס אן מיטן לומדות אז זיין מאמע האט אים אזוי אויסגעלערנט ווייל זי האט געוואלט קריגן א גט, די אלע זאכן וואס עטס האטס געטרייט וויל נעווער עווער ווארק ענימאר. ס'האט נאר געדויערט, ס'איז געווען אזוי ווי א קינד שפילט זיך אויפן סיסא ארויף און אראפ, ס'האט געדויערט אפאר א שטיקל צייט, אפאר יאר, ביז מ'האט מברר געווען דעט איטס טאקע טרו, באט וואנס ס'איז מבורר געווארן דעט איטס טרו, הע הע, יו עינט ערעיסינג דעט, זאגט מיר איינער אז ער האט געטראפן איצעלע פימפ, האט ער אים געזאגט, נו יא, ס'איז שוין צייט מען זאל זיך איבערבעטן מיט נחום ראזענבערג, האט זאגט ער פאר איצעלע פימפ, זאגט ער, נחום ראזענבערג דארף נישט פון דיר גארנישט, ער דארף נישט. ער קען דיך נישט, ער וויל נישט מיט דיר האבן צוטון, ער איז ארויס א טאטעל ווינער, א סוקסעספול ווינער, און עטס זענטס ארויס דר'ערד ליגער, סאו וואס זאל ער מיט ענק היינט אפילו האנדלען, און דאס איז ברוך השם א געוואלדיגע אטשיוומענט, די געוואלדיגע אסיפה, דאס געט מיר אסאך אסאך קארידזש, ווייל אזאלעכע אסיפות, אז דאס האלט שוין ביי דעם, אזאלעכע אסיפות גייען שוין נישט, דעי דאונט גאו אוט דריי, דאס איז דער פשט, דעט אווער פייט איז היער טו סטעי, ענד אווער פייט איז גאנא בי סוקסעספול מערטשעם. שוין, דאס האב איך ענק נאר געוואלט זאגן וואס ס'גייט פאר אביסל אין ארץ ישראל. יעצט וויל איך רעדן, כאטש איך האלט אין איין מסביר זיין אז די אלע האלס און חילול שבת, זיי נעמען צו די צניעות פון די גאנצע געגנט, עס איז געווען א וועלעי פארקינג יעצט, אין בארא פארק אין א זאל וואס הייסט עטרת חי' דאס איז אויף פֿאָרטינט ענד פֿיפֿטי פֿאָרט, בקיצור יענער האט גענומען די קאר און ער איז געפארן ביז עיטינט עוועניו און סעווענטי טוירד סטריט זאגן זאגט ער איז געפארן קויפן ציגרעטלעך איך מיין אונז קענמיר אביסל בארא פארק אז פון עטרת חי' איז דא אסאך סיגערעט סטארס נענטער ווי אז מ'זאל מוזן פארן ביז עיטינט עוועניו און סעווענטי טוירד סטריט. כ'מיין אזוי. קען זיין איך בין מיך טועה, ווייל איך קען אויך האבן מיסטעיקס. יעצט, ס'איז געשען אן עקסידענט מיט די קאר אז אויף סיקסטי סעקאנד סטריט און עיטינט עוועניו האט ער נעבעך געמאכט אן עקסידענט און ער האט נעבעך אפגעהארגעט א קינד אויף טויט. א קינד וואס די מאמע איז מיט אים געגאנגען אין א ניינטי ניין סענט שאפ צו קויפן עפעס א פרעזענט ווייל דאס קינד האט זיך אויפגעפירט זייער גוט. האט עס באצאלט א ביטערע פרייז, און אויכעט די מאמע איז געווען שוואנגער און מ'האט איר אריינגעפירט אין שפיטאל ווייל זי איז קראנק, זי איז אויכעט פארוואונדעט געווארן, זי איז סטעיבל אבער מ'האט געמוזט ארויסשניידן דאס קינד ווייל זיי האבן נישט געגלייבט אז דאס קינד וועט קענען אויסהאלטן אנדערש, און דאס איז וואס איז געשען. יעצט אריינצוגיין פארוואס ס'איז געשען, קיינער איז נישט אין הימל, איך ווייס נישט, עטרת חי', מסתם נישט אפן אום שבת, כ'גיי נישט זאגן אז דאס האט צו טון מיט דעם חילול שבת, דאס איז נישט ראזענבערג'ס האל פון וויליאמסבורג און ס'איז נישט די אנדערע האל, חזקאל רוט'ס ברודער. נאר וואס, איין זאך וואס איך וויל מען זאל זיך ארויסלערנען פון דעם. דו געסט א קאר פאר וועלעי פארק, קודם כל, דער גוי קען מאכן אן עקסידענט דערמיט, דו ווייסט נישט צו ער איז שיכור צו נישט, ווייל דער גוי וואס האט גראד איבערגעפארן דעם פרוי, זאגט מען אז ער האט יא געהאלטן שוין לאנג נאך קידוש און אפשר נאך הבדלה אויך, ער איז געווען שיכור. און נאכדעם דארפסטו וויסן אז טאמער געסטו אים דיין קאר און ער שטעלט עס אפ ביי א פאמפ גייסטו באקומען דעם סאמענס און אפאר וואכן שפעטער עסטו פרעגן וועיט וועיט א מינוט איי וואס איוון נעווער דער ער איז קיין פאראנטווארטליכער מענטש ער נעמט דיין קאר ער טוט דערמיט וואס ער וויל קענסט באקומען א סאמענס מען קען דיר אוועק טאוען די קאר אויכעט און ער קען דיר אביוזן די קאר ער פארט שארט סטאפס און ער פארט פיקאפס ער זעט א נייע קאר ווערט ער היי און נאכדעם וויל איך ענק זאגן ס'דא א לאו אז איינער פיקט אויף א פראסטעטוט מיט א קאר קען מען אים קאנפענסקעיטן די קאר, די גאווערמענט נעמט עס צו און דעטס איט. איר זאלט זייער שטארק געווארנט זיין, דו געסט אוועק א מענטש דיינס א קאר, ער קען אויפפיקן א זונה פינעף גאסן אוועק און דען יול בי אין פראבלעם. צו מ'וועט קאנפענסקעיטן די קאר צו נישט ווייל דער גוי האט זי אויפגעפיקט, וועסטו דיך שוין אויסשלאגן מיט די גאווערמענט, און אמאל וועסטו געווינען און אמאל וועסטו פארלירן, אמאל וועלן זיי זאגן דו ביסט א שותף, אמאל וועט ער שרייען דו האסט געהייסן איך זאל ברענגען א זונה, און דער האט עס גאר פאר דיר געוואלט ברענגען. סאו רבותי, פליז וואטש וואט יור דואינג, די אלע וועלעי פארקינגס וואס איר זעהט, די אלע פארקינגס ווערן געדרייווט ביי מענטשן וואס זענען האומלעס און דזשאבלעס, און דו קען דו ווייסט נישט ווער זיי זענען, ער קען אפילו אוועק לויפן, ווען ער האט געהארגעט א קינד קען ער אוועק לויפן, דו וועסט זיין ריספאנסיבל און זאגן דו האסט געדרייווט די קאר. יעצט ס'איז דא רבנים וואס זיי קאלן אפ, און זיי וואלטן געוואלט קומען צו א קאנקלוזשן, א רב קאלט מיך אן, זייער אן ערנסטע רב גראדע, ניין, איז מסתמא זייער א גרויסע בהמה צופיל בהמה פלייש געגעסן. זאגט ער מיר, איר ווייסט, איך וויל אייך עפעס מסביר זיין, איר טוט א מורא'דיגע ארבעט, אונז זעמער שוין היינט אלע מודה אז דיין ארבעט איז געוואלדיג, זאגט ער, אבער איך וויל אייך מסביר זיין, איר שטערט דעם גאנצן סיסטעם פון הנהגה וואס מ'האט זיך געפלאגט צוצושטעלן די פאר יאר, און אז איר צוברעכט עס, וואסערע סיסטעם וועט גיין ווייטער? וואו וועמיר זיך אונז ווענדן? זאג איך דעם רב אזוי, איך וויל אייך עפעס זאגן, איך ווייס נישט צו איר הערט מיין האטליין צו נישט, מיין פאליסי איז אז ס'איז נישט דא קיין סיסטעם, ס'איז דא א רוצחי'שער סיסטעם, און ווער ס'בייגט זיך נישט דעם קאפ פאר זיי האקט מען אפ דעם קאפ. ס'איז דא א סיסטעם דא? זאג איך אים, וואסער א סיסטעם איז דא? מ'האט געמאכט אן עירוב, ס'איז א מורא'דיגע פירצה, ס'וועט זיין אן עירוב און ס'וועט זיין געפערליך און מ'וועט טראגן און מ'ט. באקן פיצא שבת ווייל ס'איז דא אן עירוב דער ביק מיט זיינע בהמה'שע בויך סברות איז געווען אן עירוב אין מאנסי וואס אפאר אינגעלייט האבן עס געמאכט מיט א השגחה פון א רב כ'מיין ער איז דער דיין'ס זון ר' אברהם ניסן'ס זון ר' שמילי ניימאן האט עס געמאכט ער האט עס באקוקט אלעס עפעס איז געקומען א רעבע כ'מיין דער תולדות אברהם יצחק און מ'האט ארויסגעשטעלט א צעטל אין מאנסי מ'זאל וויסן ס'איז נאר דא אן עירוב אין געוויסע פלעצער ס'איז נישט אלל אווער סאו מ'זאל וואטשן מ'זאל נישט טראגן איבעראל. האט זיך אנגעהויבן יענער חאזעריי, אלע רבנים האבן זיך צוזאמגעקומען צו וויזשניצער רבי'ן אין שטוב, דער וויזשניצער רבי האט דאך שוין געזען וואס די רבנים ווילן דא, האט ער געפרעגט, בקיצור וואס ווילט עטץ? זאגן זיי, זיי ווילן אז יעדעס הויז וואס איז דא אין מאנסי זאל געבן הונדערט דאלער פארן עירוב א יעדעס יאר, ממילא וועט זיין רבנים וואס זיי וועלן וואטשן דערויף, און. ס'וועט זיין מיט א הכשר. ר' מאטל האט געזאגט אז ווייסט וואס, וויפיל דער עירוב קאסט באצאל איך פון מיין טאש, און שוין. נאר מ'האט געזען ס'וועט נישט ברענגען קיין געלט, איז מען געגאנגען אז אין וויליאמסבורג טאר מען נישט מאכן א עירוב, מען טאר דא נישט, מען טאר דארט נישט, מיין וואסערע מין חאזעריי איז דאס, ער איז יעצט בעל הבית אויף די שטאט, ווער האט אים געשטעלט בעל הבית? יעדער טוט וואס ער וויל. און געגאנגען מ'האט דעם שמואלי ניימאן מעביר געווען פון דיינות, און מען האט מ'איז אריין צו וויזשניצער רבי'ן, און מען האט אים מע, און ער האט מסביר געווען אז ער זאל נישט פסק'ענען דא ווי רבי אברהם ניסן פסק'נט ווייל ס'איז זיין טאטענ'ס פלאץ, און מען האט אים אנגעדרייט, אין מאנסי מעג זיין אן עירוב, אין וויליאמסבורג טאר מען נישט טראגן אויפן עירוב ווייל אזוי וויל איך, אזוי איז עס און אזוי וויל איך. נו מען האט זיך געמאכט די הצלה, די זעלבע פראבלעם איז געווען, מענטשן האבן געהאט פיקוח נפש, די רבנים האבן געזאגט מען טאר נישט ווייל די פאר אנדרייערס האבן אנגעדרייט, און נאכדעם ווען די רבנים האבן געדארפט די הצלה האט מען געזאגט אלעס איז מותר. די אלע זאכן ווייזט אז ס'איז נישט דא קיין סיסטעם נאר ס'איז דא אפאר חברה וואס זיי זענען זיך משתלט אויפן סיסטעם. זאג איך יענעם רב וואס פאר א סיסטעם איז דא? דו רעדסט דא פון א סיסטעם? אונז האמער עפעס א סיסטעם? אונז האמער גארנישט. אז מ'האט געמעגט יעדעס אינגל טאטשן אין חדר און מ'האט נישט געטארט זאגן א ווארט. און ס'איז נישט דא איין רב וואס עס האט נישט מורא געהאט ארויסצוקומען און רעדן אפן, האמער אונז א סיסטעם איז דאך יעדער רב אונטערטעניגט אונטער די פאר בהמות וואס זיי פירן די שטאט, איז במילא האב איך געוואלט זאגן א אינטערעסאנטן געדאנק, ס'מוז זיין אסאך וואס זענען ברוגז אנדערע איך האב יעדן אין בוידעם. דאס רשעות וואס עטץ האטץ דא אין די שטאט דאס קומט נאך פון אלט מארמאראש טראנסילוואניע, איך וויל אייך זאגן עפעס א אינטערעסאנטע זאך, איר ווייסט ס'איז געווען א פרשה פון די כיטשער, מ'האט געזאגט עפעס ס'איז געווען א פרוי וואס האט מזנה געווען, און זי האט גע'טענה'ט אז ס'איז געווען א שד האט געוואוינט מיט איר, און אין די תשובה ספרים ווערט געברענגט וועגן דעם, אין שאלות ותשובות מחנה חיים ווערט געברענגט אז זענען כשר, מ'זאגט אז די שיניאווער רב האט געזאגט זענען כשר, איך וויל אייך זאגן א אינטערעסאנטע זאך וואס איך האלט, וויאזוי איך זע יעצט, וויאזוי אפאר חברה קענען טעראריזירן רבנים, אמאל איז דאך געווען ראשי קהילות אויכעט, זיי האבן געהאט דאס געלט, דער רב האט פאר זיי מורא געהאט, ס'ווענד זיך אין וועלעכע שטעט, אוואדע, איר ווייסט כ'על אייך זאגן, דאס רשעות וואס עטס האטס איז אן אלטע רשעות, איך האלט אז ס'איז קיינמאל נישט געווען אזא פרשה פון די כיטשער, איך האלט ס'איז אן אונגארישע פראפעגאנדע וואס מ'האט געוואלט איינעם באגראבן, און איך האלט אז ס'האט צוטוהן מיט די לעפקעס, פארוואס? ווייל זיי זענען געווען די גרעסטע מיליאנערן, זענען היינט אויכעט, אלע כרובם ככולם זענען מולטי מיליאנערן. און דער עולם האט נישט אויסגעהאלטן, און אממ איי היינט איז נישט אזוי געפערליך אז יענער איז א מיליאנער און אונז זעמער נישט, ווייל בסך הכל אין אמעריקע האט יעדער די זעלבע צו עסן, דער גרעסטער מיליאנער עסט די זעלבע ווי דער ארעמסטער מאן, נאר יענער עסט אין א גרויסן קאובאלט פלעיט און דער ארעמאן עסט אין א פלעסטיק דיש, אבער ער זאל זאגן מען בלייבט הונגעריג, ניין יעדער קען זיך עפארדן צוויי מאל א וואך סטעיק אויך. נאר אין דער אלטער היים, דער גביר האט געהאט צו עסן דער ארעמאן האט געהונגערט, האט מען געזאגט ליסן כ'וועל דיך צופיקסן. איך האלט ס'איז געווען אפאר שקצים אזאלעכע הערשל קלארס דעמאלטס האבן זיי געהאט אנדערע נעמען און אסאך אזאלעכע אנדערע שקצים זיי זענען געווען וואס האבן געפירט דאס אידישקייט ס'איז קיינמאל נישט געווען א פרשה פון די כיטשערס קיין הייבט זיך נישט אן ס'וואלט געוואלט צופיקסן און די רבנים האבן דאך געמוזט צושטיין על פי תורה היינט וואס ס'געשעט וואלט מען נישט געדארפט צושטיין על פי תורה ס'איז דא הונדערטער ווייבלעך וואס אונז ווייס מיר וואס זענען מזנה און זיי וואוינען ווייטער מיט די מענער אבער היינט דארף מען נישט צושטעלן דאס אידישקייט צו די תורה מען דארף עס צושטעלן צו הערשל קלאר ליידער. און ממילא איז דאס גאנץ א דזשאוק, היינט קען מען לערנען מיט קינדער דברי מינות און כפירה, ס'איז דא איינער וואס איך האב אים געשיקט ער זאל גיין פרעגן דעם ספק חזר שלמה לייב וויינבערגער וויאזוי מען מעג לערנען די אלע זאכן מיט די קינדער, די קינדערגארטן זאכן, פרי קינדערגארטן, איז דער ענטפער געווען ס'איז נאר קליינע קינדער און זיי ווייסן נאכנישט. באלאוני, ס'איז דאך דא איינער וואס האט שוין ארויסגעגעבן, דער אברהם לאופער וואס ער פסל'ט אלע ווייץ פון די ארוינים, האט ארויסגעגעבן גאר א חיבור, א גאנצע חיבור אז ס'גאר מותר לכתחילה וואס ס'איז נאר קליינע קינדער און מ'דארף האבן דאס געלט. כ'האב געוואלט וויסן וואס איז שוין נישט מותר. יעצט לאמיר גיין נאך א פונקט ווייטער, אונז האמער א סיסטעם, איך בין זייער מודה צו אונזער סיסטעם ס'איז מורא'דיג, ס'איז דא א מענטש וואס ער האט בא'גנב'עט כ'ווייס צען צו פופצען איינוואוינער און מ'זעהט אויפן קליפ ווי א אינגערמאן קומט אראפ און ער זאגט אונז זעמער אלע טאטעס פון צען צוועלף קינדער, און אונז בעט מען מ'זאל אונז לאזן, אונז האמער פראבירן צו פארהאנדלען, אונז האמער נישט געוואוסט אז דער מענטש וואס האט געבויעט האט עס גע'גנב'עט, איר ווייסט וואס דער מארשל האט געטוהן? איר קענט עס זעהן אויפן פילעם, ער האט אנגעכאפט אלע פעק און ס'איז אוועק געטראגן אין א סטאריטש און יעצט גיי ברעך קאפ. איך וויל אייך פרעגן, ווען וועלט איז וועלט, ווען שטאט איז שטאט, וואלט דאס געקענט געשעהן אין דער אלטער היים אין א גרויסע קהילה? ס'איז דאך דא הלכות אז א מענטש וואוינט אין א שטאט דרײַסיק טאג איז מען מחויב צו געבן אין א תמחוי און בודקין לכסות ואין בודקין למזונות, וויאזוי איז דאס מעגליך אז קיין שום רב איז נישט דארטן געקומען? ווי געווען משה דוד נידערמאן וואס ער נעמט מיליאנען אויף אונזער חשבון? און ווי געווען די אלע אנדערע עסקנים? יעדער איז פלוצלינג נישט דא. מען האט גענומען די אינגעלייט, מען האט זיי אוועקגעפירט די זאכן, און זיי האבן נישט ווי צו וואוינען. יעצט, איך נעם מיך נישט אן, איך נעם נישט קיין שטעלונג, איך ווייס נישט וואס דארט איז געשען. דאס ווייסן מיר אבער אונז אלע, אז אזא רציחה איז נישט געווען נאר ביי די נאציס. און אונז האבן הנהגה שרייט יענער, איך צוברעך די הנהגה, די הנהגה פון וואס? אויב ס'איז דא הנהגה, ווי איז געווען אז די רבנים זאלן כאטש קומען צו די צום שעריף און אנהייבן צו פארהאנדלען, ס'איז א שטאט, מ'וועט פראבירן צוזאמצושטעלן, מ'וועט פאבירן, מ'וועט, גארנישט! זאל יענער גיין אין דער ערד, איך האב פלייש צו עסן, איך רייט אויף מיין ווייב א גאנצע נאכט, דעטס אלל איים וואריד אבאוט, די רעסט כלל ישראל זאל גיין פייפן. הנהגה האמער אונז? נא נא נא דאנט איווען יוז דעט טערמינאלעדזשי. אונז האמער אומפאראנטווארטליכע רבנים און אונז האמער שקצים מיט גענגסטערס ענד דעטס איט. מען האט געהארגעט שטארק, ווי זענען די רבנים זאלן מאכן א פראטעסט ווי וואנט טו נאו הו די קילער איז? וואס לעיזער קעסטנער האט ענק שוין אפגעצאלט? צו מיסטער פערלמוטער האט ענק אפגעצאלט? העי וועיט א מינוט, אונז האמער א הנהגה? אויב דאס איז הנהגה ווייס איך נישט וואס ס'הייסט נישט קיין הנהגה, איך ווייס נישט וואס ס'הייסט תוהו ובוהו. און דאס מוז מיר אונז זיך אריינ'חזר'ן אז אונז האמיר נישט קיין הנהגה, און אונז וויל מיר רעוואלטירן קעגן די רבנים, אונז זעמיר נישט גורס די רבנים, און מען דארף צאמשטעלן אנשי ציבור, אין ארץ ישראל די גרויסע אסיפה איז אויך צאמגעשטעלט דורך אנשי ציבור. טו א סוירטן עקסטענט בין איך ביהיינד דעס, נישט מיט רבנים, מיט רבנים מוזט אנקומען, און מען זאל גיין צו די רבנים. כ'האב ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג ווי יהודה קאלקא גייט צו א בר מצוה, ס'איז דארט דא פול מיט קינדער, ער מאכט ווייטער פאר קינדער רעקריעישאן, און קוקטס אן דעם פיקטשער וועט איר זעהן אז מיט איין הענט כאפט ער זיך אן די ערווה, עפעס אזא מין חזיר ער שעמט זיך שוין דאס אויך נישט צו טון ביי א פרעמדע בר מצוה. אונז האמיר א הנהגה, אונז האמיר א סיסטעם אז יידל קאלקא קען זיך דרייען אין די גאס, אונז האמיר א סיסטעם מרגליות ער האט קאנעקשאנס ביי די פאליס און ביי די באהערדע איז ער געגאנגען דער. מרגליות און האט באפרייט יהודה קאלקא, וואט א דזשאוק! אונז האמיר א סיסטעם וואס? דער סיסטעם ארבעט נאר פאר רייכע מענטשען און ס'ארבעט נאר פאר רבנים וואס? פאר אונז ארבעט עס נישט. שוין, יעצט וועל איך אביסל אריינגיין געבן וועגן פעדעפיילס וואס ס'טוט זיך יעצט, כ'על אנגעבן א באריכט און וויאזוי מ'כאפט זיי אלע און מ'פיקט זיי אויף און מ'געט זיי תפיסה. יעצט איז דא א דאקטאר פון ענגלאנד, א בריטיש דאקטאר, ער הייסט מיילס ברעדבערי. איין און פֿערציק יאר אלט, זיי האבן אים געכאפט אז און אויף זיין טיש איז געלעגן פעדערס, עס איז אלץ געווען אזאלעכע ריקארדינג דעווייסעס ער האט געהאט אין די שווערע הונדערטער טויזענטער פיקטשערס פון אלע די פעישענטס זיינע, אין זיין טוילעט האט מען געטראפן, די פאבליק טוילעט ווי ער האט דעם אפיס האט מען געטראפן אז ער פלעגט פאטאגראפירן די אלע פרויען, ס'איז ממש ס'איז א שאנדע וואס דארט איז פארגעגאנגען. עניוועי, זיי האבן אים געכאפט און זיי האבן אים געגעבן צוויי און צוואַנציק יאר און ער איז אלט איין און פערציג יאר, סאו ווי וויש הים א העפי לענדינג. יעצט, ס'איז דא אין בני ברק איז געווען א מעשה פון א וויזשניצער חסיד פֿיר און פֿערציק יאר אלט האט גערעיפט א מיידל פון צוועלף יאר, זי איז געקומען צו זיין טאכטער, ס'איז די זעלבע מעשה ווי דא מיט וועג, זי געקומען וויזיטן זיין טאכטער א פרענד און ער האט איר גערעיפט און ער יעצט אין פאליס קאסטעדי. כ'וויל זאגן פארן עולם ס'קומט יעצט חנוכה יעדער זאל זיין זייער געווארנט ס'קומען די פרענדס פון דיינע קינדער און איך בעט יעדן טאטן זאל נישט לאזן קינדער גיין צו די פרענדס נאר מיט געהעריגע שמירה מיט אנדערע ווערטער אז ס'איז א משפחה לאמיר זאגן דו גייסט צו א שוואגער צו כדומה זאלן מיטגיין צוויי דריי קינדער און מ'זאל זיי אלע אויסלערנען אבאוט סעקשועל אביוז און אז טאמער גייט די מיידל ארויס אין טוילעט זאלן אלע אירע געשוויסטער מיטגיין ביז אינדרויסן פון די טוילעט און פארדעם זאלן זיי אריינקוקן צו ס'נישט דא דארט איינער באהאלטן אינעם שאוער אזוי ווי וועג און מ'זאל זייער וואטשען ס'קומט יעצט חנוכה זייער אנגעשטרענגט דער מצב ווייל די חזירים זענען אוט דער און מ'מוז אפגעבן די ריכטיגע פראטעקשען פאר די קינדער יעצט ס'דא איינער אין קרית גת ער הייסט יאיר ילמה ער איז א בחור פון. אַכצן יאר און ער האט באקומען צוועלף יאר תפיסה, וואס האט ער געטון? די זעלבע וואס איך זאג ענק מען דארף אויסלערנען די קינדער אבאוט די פרייוועט פארטס אוו די באדי און אבאוט זיך נישט שפילן מיטן אבר און נישט באקומען א קישוי אבר ווייל מען האט הרהורים רעים די אלע זאכן וואס איך בין ענק אייביג מסביר דארף מען פאר די קינדער מסביר זיין ווייל ווען נישט קומט א חזיר און ער גייט עס מסביר זיין. איז דער יאיר יעלמעט אריינגעשלעפט א בחור אין א שול, א יונגע, יונגער פון אים, און ער האט אים אנגעהויבן מסביר צו זיין אלל אבאוט פעקטס אוו לייף, און ער האט מיט אים געמאכט השחתה מיט אלע אנדערע זאכן, און דאס קינד האט אפילו נישט געוואוסט וואס מען טוט מיט אים, און וועגן דעם זאג איך ענק נאכאמאל, פארדרייטס מיר נישט קיין קאפ, די קינדער זיי ווייסן נישט, איינער טרעפט מיך היינט אויף זאגט ער, איך האב א שטוב מיט קינדער, דו האלטסט איך דארף אלעס מסביר זיין אזוי גרעפיק? פאר מיינע קינדער? זאג איך, לאמיך דיר זאגן, ווען דו וועסט ווערן א טאטע פון א וויקטעם חלילה, דעמאלטס וועסטו אנהייבן צו זען אז דו וואלסט ווען געדארפט מסביר זיין אלעס גרעפיק, עז לאנג עז ווי דו ביסט נישט, ביסטו נישט. ס'איז פונקט ווי אין נאווהארדאק האט מען געארבעט אויף ביטול היש, פלעגט מען אריינגיין אין א גראסערי סטאר, מ'האט געזאגט איך וויל קויפן א האמער, האט זיך יענער געלאכט, א האמער אין א גראסערי סטאר, דאס איז געווען ביטול היש. ווי לאנג דו ביסט נישט א וויקטעם פארשטייסטו נישט וואס איך רעד, סאו טריי צו פארשטיין פאר דו ווערסט א וויקטעם, ווייל נישט נאכדעם ווען דו וועסט שוין זיין א וויקטעם וועט זיין צרות. יעצט מען דארף אויך זייער שטארק וואטשען מען זאל נישט גיין לאזן די די פרויען גיין צו דאקטוירים אליינס, מיטשיקן א פרענד אפילו ביי צוויי הייסט אויך איסור יחוד אבער דא א די אפיס איז דאך אפען און ס'דא א נורס א סעקרעטערי איז במילא איז אונז האמיר דאך א כלל אז אין אומן מרע ליה לאומנותיה איז אז דו וועסט האבן א פרוי וואס וועט מיטגיין מיט דיר וועל איך מסכים זיין אז א מיט א אפענע טיר ס'הייסט נישט מיט א צוגעשפארטע טיר וועט א דאקטער מעגן באהענדלען די דיין פרוי אבער טאמער נישט איז עס א מוראדיגער אומגליק זאלסט עס נישט צולאזן ווייל ס'ברענגט נאר שלעכטס. יעצט איז דא איינער א פֿיר און זעכציק יעריגער מענטש און ער האט אויך געטשעפעט א קינד האט מען אים געקע ער האט געוויזן פאר די קינד איך גיי דיך אויסלערנען צו דרייוון און איך רעד דערפון באריכות ווייל דאס דרייוון נעמט אסאך קינדער אריין אין קארס וויטש דעי שודענט בי ברוך מרדכי האט אריינגענומען יעדן ער האט אים געזעצט לעבן דעם דרייווער אבער ליטל דיד די טשיילד נאו קודם האט ער אים געטאטשט די ערוה סא ביי טיים ער האט שוין געוואלט אים דרייוון איז ער שוין געווען א דעד מיט. יעצט א פֿיר און זעכציק יעריגער מענטש האט גענומען א זיבן יעריג קינד און ער האט אים מאלעסטעט האט מען אים געקנס'עט מיט אַכציק טויזענט שעקל און צען יאר אין תפיסה. נאך דעם איז דא נאך איינער א פאליס איז נאכגעלאפן אין רחוב קוממיות אין בת ים. איז זי נאכגעלאפן פאר איינעם וואס האט אריינגעזעצט א קינד אין א קאר. קיצור יענער איז אנטלאפן די פאליס האט אים געוואלט כאפן האט ער אים איבערגעפארן מיט די קאר. זיי האבן אזוי איבערגעפארן אז ער זאל נישט קענען ווייטער לויפן נישט אויף טויט. און דעטס וואטס גאוינג אן. יעצט האט מען געכאפט אין די איי די עף, כ'האב ענק געזאגט אז די מיליטער איז גארנישט בעסער, אין אמעריקע איז אויכעט זייער זייער שמוציג די מיליטער און מען טרייט דאס יעצט אויסצוסטרעטענען, ס'האט נישט נאר אויסגעסטרעטענט אונזער מאוומענט ישיבה בחורים נאר ס'האט אויסגעסטרעטענט די גאנצע וועלט, און יעצט האט מען געכאפט אז אין ארץ ישראל איז געווען א גרויסע קאמאנדא וואס האט געטשעפעט די יונגערע סטודענטס און ס'איז דא יעצט א גאנץ איבערקערעניש אין די מיליטער אין ארץ ישראל, איז במילא. וויל איך זאגן פארן עולם, רבותי, די מלחמה איז נישט פאריבער און ס'וועט קיינמאל נישט זיין פאריבער, ס'וועט אייביג בלייבן א מלחמה, טיעטש יור טשילדרען וואטס רייט ענד וואטס ראנג. שוין, אקעי. כ'וויל זאגן נאך א קליינע נקודה, מ'האט דא ארויסגעווארפן אזויפיל מענטשן פון זייערע דירות, א רציחה שאין כמוה, כ'וויל ענק דערציילן א מעשה, ווען נאפאליען, ער האט זיך געשלאגן מיט רוסלאנד איז ער דורך געגאנגען טשעכיע און ער איז געווען אין פרעשבורג אויכעט און בשעת ווען זיי זענען דורך געגאנגען פרעשבורג זענען געגאנגען די רשעים די פראנצויזן און זיי האבן געווארפן באמבעס אויף די שטאט אדער זיי האבן געוואלט ווייזן אז זיי קומען אן מיט א גרויסן כח אדער סתם ווייל זיי האבן פיינט געהאט אידן נישט קיין חילוק איטס א פעקט אוו לייף דעטס וואט דעי דיד. און ס'איז געהארגעט געווארן זייער אסאך מענטשן אין פרעשבורג, און דער הייליגער חתם סופר איז געווען דארטן דער רב, האט דער הייליגער חתם סופר צוזאמגערופן די קהילה און ער האט געזאגט מוסר, וואס האט דער חתם סופר געזאגט? ער האט געזאגט רבותי דאס קומט וועגן דעם ווייל מענטשן העכערן די רענט, די שכר דירה, און דער עוורידזש מענטש קען עס נישט באצאלן, און פון דעם איז געווארן א גרויסער קיטרוג אין הימל. און דא, קודם כל די רענטס זענען גע גע זייער הויעך, מען קען, מען טוט וואס מען וויל מיט אונז, עס איז דא למשל דער יאקאבאוויטש וואס האט געבויעט די שילן פאר סאטמאר האט אויך געטון מורא'דיגע זאכן, פאר כ'האב ענק שוין געזאגט, ווען יעדעס מאל ווען זיין זון האט מזנה געווען מיט איינעם, אדער די צווייטע זון האט געוואלט וואוינען מיט די שניר, האט מען געבויעט נאך א שיל, מיט דעם האט מען נאכגעווישט אלע עבירות, האט ער געבויעט דארטן ביי מורטל א שיינע שיל, און האט אויך געבויעט א גרויסן דעוועלאפמענט פאר ארטיסטן. האט אים איינער געפרעגט פארוואס טוסטו דאס? דו הרג'סט דאך די קאמיוניטי. איר ווייסט וואס די ענטפער איז געווען? איך בין ארויס פון די מעפ. די רבנים האבן געמאכט א מעפ אזוי, נחמן בראך איז ארויסגעפאלן, יאקאבאוויטש איז ארויסגעפאלן, די אלע וואס האבן געלט, וואס דער רב האט א חשבון אז ער וועט אמאל גיין פון זיי קריגן א דיים, זיי זענען ארויסגעפאלן. און די אנדערע זענען געבליבן נעבעך טיף אין דער ערד. ס'איז א דזשאוק מיט די רבנים. און דער אמת איז, איר ווייסט דאס אז די ערב רב פירט כלל ישראל און זיי האבן נישט קיין מורא פאר רבנים? דאס איז דאך נאך געווען אין משה רבינו'ס צייט. משה רבינו האט אויך געזאגט עוד מעט וסקלוני. זענען געקומען און זיי האבן געמאכט אן עגל. דער אייבערשטער זאגט אים, לך רד כי שחת עמך. ס'דא א נודע ביהודה אין אין דורש לציון זאגט ער א מורא'דיגע זאך, ער זאגט איך זאג נישט אין שול אז מען זאל נישט רעדן ביים דאווענען, הערט ווערטער, ווייל כ'האב מורא ס'ען זיך צאמנעמען אויף מיר די חברה, די אינשי דלא מעלי, און זיי מיך ארויסטראגן פון בית מדרש, סאו עטס האטס א פראבלעם אז ס'דא א הנהגה? וואסער הנהגה איז דא? ס'איז נישט געווען הנהגה מיט יארן צוריק אויך נישט, משה רבינו האט זיך נישט געקענט באפירן מיט די שקצים, ויפל על פניו משה רבינו איז געווארן צובראכן פון די שקצים פון די רשעי הדור, די תורה איז אזוי הייליג, ס'לערנט אונז דעם וועג פון לעבן מיט אלעם, אבער אז ס'דא די ערב רב, הע, זיי מעגן טון וואס זיי ווילן, ער זאגט ער איז ארויס פונעם עירוב, פון די מעפ וואס די רבנים האבן געמאכט, אוודאי ביסטו ארויס, האט דאך עס נישט געמאכט פאר גארנישט מער ווי נאר אז עטס זאלטס קענען עקזיסטירן. ס'האט מיר איינער געזאגט, ער איז א מקור נאמן, ער ווייסט וואס טוט זיך, ער איז אינוואלווד אין די גאנצע אסיפה מיט די אלע שטותים וואס דא איז פארגעגאנגען, זאגט ער נחום, זיי האבן געצילט נאר דיין האטליין, און וועגן דעם לאזן זיי עס נישט ארויף אויפן מאושר, זיי האבן קיין שום פראבלעם נישט מיט קיינעם געהאט, זיי האבן אויסגעגעבן מיליאנען, ווייל זיי האבן נישט געוואלט וואס דו זאגסט זאל ארויסקומען. יעצט האמיר צוטון דא מיט די ערב רב, משה רבינו האט אויך געהאט א פראבלעם זיך צו באפירן מיט זיי. למעשה זענען די אידן געווען אין די מדבר פערציג יאר און די אלע זענען אויסגעשטארבן ווייל זיי זענען אויסגעשטארבן אינאיינעם די ערב רב מיט די אמת'דיגע ערליכע אידן און ס'שטייט אז משה רבינו האט געמוזט ליגן אין חוץ לארץ ער זאל מיטברענגען די אלע מענטשן די ערליכע און דאס אויסגעמישעכטס דעם מעורב טוב ורע דאס גייט דעמאלטס נישט זיין ווייל ס'גייט זיין א פירוד די רע אויף איין זייט און די טוב אויף די אנדערע זייט. אונז קען מען אויפשטעלן בנינים פאר ארטיסטן, און מען שטעלט לעבן דעם אויף א שול מכפר צו זיין אויף די עבירה, און יעדער אינגערמאן וואס ער גייט אין שול אינדערפרי און ביינאכט, און ער קוקט אן הסתכלות אסורה פון די חברה, ווער איז שולדיג פאר דעם? די וואס זיי האבן אים אריינגעברענגט, און דאס אלעס מעג מען. פארוואס? ווייל נישט נאר דאס אז ער האט גענוג געלט זיך אויסצוקויפן די מעפ, ער האט נאך געקויפט פאר זאליקאוו א גרויס הויז אין פלארידע, בשעת אלע רבנים אמאל האבן אונטערגעשריבן מען טאר נישט פארן אויף פלארידע, זיי האבן נישט געשריבן מען טאר נישט פארן אויף מיאמי, זיי האבן נישט געשריבן אז אויף נארט מיאמי מעג מען, זיי האבן געשריבן דאס ווארט פלארידע. נאר היינט ס'גארנישט איז א דזשאוק, די גאנצע אמאליגע קבלת אבות איז א דזשאוק, נאר איין זאך דארף מען זען, דאס מוז מען מאכן זיכער אז יעדער זאל האבן א מאושר'דיגן טעלעפאן. איך זאג ענק נאכאמאל, מען דארף האבן טעלעפאנס פאר אלע קינדער זאלן קענען קאלן נאר אויף איין פלאץ, און בפרט אין ארץ ישראל, מען קען דאך נישט היינט גיין אין די גאס אפילו שוין. און לאטס ענק נישט פון די רבנים ווייל זענען פעיק פאוני פראוד, זיי זענען די עירוב רב, אזוי זאגט דער זוהר הקדוש צענליגע מאל אז בעקבתא דמשיחא גייען זיין די רבנים די מנהיגי הדור די עירוב רב, דאס איז די נשמות פון עירוב רב. וואס זיי קומען אונז אוועקצופירן פון די תורה, און אונז דארף מען האבן איין זאך, אונז טאר מען זיך נישט לאזן פון זיי, און מען דארף ווארטן און האפן אז משיח זאל אונז שוין אויסלייזן פון דעם גלות, ביז משיח קומט זאל מען אונז נישט בוגד זיין אין די הייליגע תורה און אינעם הייליגן באשעפער. און איך זאג ענק נאכאמאל, כ'האב געזאגט דאס יאר וועל איך ארבעטן אויף דעם, איך זאג ענק, אונז קען מען נישט מער עקזיסטירן אין די גרויסע שטעט, ברוקלין, ניו יארק, ס'איז מער נישט, מען קען נישט עקזיסטירן. איך רעד צו גרויסע מולטי מיליאנערן וואס האבן הייזער אין מאנהעטן. זיי זאגן אז זיי האבן נאך דורכגעשוויצט אבער די קינדער מוזן זיי שיקן ערגעץ אנדערש. סאו זאג איך זיי מאכטס א שטעטל, נישט קיין שטעטל, גייטס באזעצט שטעטלעך. נישט מען זאל מאכן א שטעטל. קיינער האט נישט מצליח געווען. עטס מיינטס אז די הצלחה פון סאטמאר דאס איז א הצלחה? כלל ישראל זעהט אויס היינט ווי די ביגעסט דזשיפסיס, ארגער ווי די עפריקען אמעריקענס. ווייל אונז האמער צוויי זאכן, קודם האמער מיליאנען מען באגנבעט די בענק און די פראגרעמס פון די גאווערמענט און נאכדעם געט מען נאך נישט אויף דעם וועלפעיר טשעק אויך נישט. די עפריקען אמעריקענס באגנבען כאטש נישט די בענק און די אנדערע איז ס'איז דא אסאך אנדערע גרופעס באגנבענען די בענק גייען זיי כאטש נישט צו דעם וועלפעיר סיסטעם. סאו מען מוז אנהייבן צו טראכטן א תכלית. איך האב ענק געזאגט ס'איז דא צוויי אינגע לייט וואס האבן זיך שוין באזעצט אין. טעקסעס, און איינער איז שוין דארטן און ער איז זייער צופרידן, ער בענטשט מיך אז כ'האב אים געגעבן די עצה, און אונז מוז מיר עס אנהייבן צו טון, אונז קען מען נישט צוריק ברענגען מאנהעטן אדער ברוקלין אין א צייט ווען ס'איז געווען אינגאנצן הונדערט מיליאן מענטשן, ס'איז היינט דא איבער דרײַ הונדערט מיליאן, פלאס מען ברענגט אריין יעצט פֿינף טויזנט אימיגרענטס מ'גייט מען ליגעלייזן, סאו ווי קענט טורן די קלאק בעק, און אונז קען מיר אויך נישט מאכן אז ס'זאל אויסזען. ניו יארק אזוי ווי עס האט אויסגעזעהן אין די סיקסטיס, און זעמיר שוין פופציג יאר שפעט. יעצט ס'איז נישט קיין גרויסע אונטערנעמונג, מען דארף נישט בויען אלעס מיט איין מאל, און מען דארף נישט האבן אן אייגן שטעטל, מען דארף נישט האבן א פאוער, מען זעצט זיך אין א קליינע שטאט. ס'איז דא אלל די וועי דאון די ליין, איז דא אין ווירדזשיניע, סאדערן ווירדזשיניע, נארט קעראליינע, סאוט קעראליינע, דזשארדזשע, אבער די אלע זענען מער פאר ריטייערט פיפל. איך טענה. ס'דא ריטייערטע מענטשן וואס ברויכן שוין נישט קיין תלמוד תורה פאר די קינדער און אלעס, וואס וואלט געווען ווען זיי געבן איבער פאר זייערע קינדער זייערע הייזער און זיי גייען זיך באזעצן פאר א הויז פאר דרייסיג טויזענט דאלער צו פאר פערציג? מאך א סוויטש! דיין קינד ברויך היינט האבן דיין דירה און דו ברויכסט עס שוין נישט, מען קען מאכן פון א בעיסמענט פארלער פאר צוויי קינדער דירות, דו דארפסט נישט ווארטן ביז ס'עט קומען א מצב. וואס דיין קינד זאל בעטן ער זאל שטארבן, ווען איינער איז געגאנגען אין ערי מקלט האט אים, שטייט אין די משנה אז די מאמע פון כהן גדול האט זיי געברענגט צו עסן, זי האט זיי געברענגט אלע גוטע זאכן, פארוואס? ווייל זי האט מורא געהאט זיי זאלן נישט מתפלל זיין איר זון דער כהן גדול זאל שטארבן. איינמאל קומט עפעס א קינד אריין צום זיידן ער זאגט זיידי מאך נאר צו די אויגן, פרעגט דער זיידע וואס וואט איז דיס?

פירערס וואס האבן געטראכט פאראויס. און דאס האמער אונז צו שרייען, די מנהיגים זענען געשטארבן, דער הייליגער רבי האט געטראכט פאראויס. מיר האט דערציילט א איד, ער האט אמאל געפרעגט דעם רעבן, ער איז נאכנישט געווען קיין סאטמארע חסיד דעמאלטס, דער רבי האט ארויסגעמופט אויף בעל הארבאר, ער האט נישט אזוי גוט געקענט און געוואוסט דאס הייליגקייט פון אונזער רעבן, האט ער אמאל געפרעגט דעם רעבען אז אין שלחן ערוך שטייט אז פרייטאג צו נאכט זאל מען מאכען גראד קידוש מיד, פרעגט ער דעם רעבען פארוואס פעניעט דער רעבע אפ אזוי לאנג, קודם שטעלט זיך דאווענען זייער שפעט נאכען זמן, און נאכדעם דאווענט מען שטאט מיט אלעם, האט ער געפרעגט דעם רעבען, רעבע אין שלחן ערוך שטייט דאך דאך אז מען זאל עס טוהן מיד, האט אים דער רעבע א זאג געטאן, איך וויל דיך פרעגען, א טאטע האט זעקס זיבען אכט אדער ניין קינדער, די פרוי דארף גיין אין מקווה פרייטאג צו נאכטס, און זי גייט אהיימקומען א האלבע שעה א דרייפערטל שעה נאכן רבינו תם זמן, און אלע קינדער זענען הונגעריג און זיי ווארטן אויף די מאמען, און זיי נעמען זיך שרייען ווי איז די מאמע? פארוואס קען זי נישט דא זיין? ווי איז זי? איז במילא מאך איך מען זאל דאווענען שפעט, און ווען זי קומט פון די מקווה האט זי גענוג צייט און קיינער באמערקט נישט, ווייל עניוועי דער מאן האט דאך נאכנישט אהיימגעקומען פון בית מדרש. פרעגט דער איד דעם רעבן, רעבע, אזוי ווייט אזא בליק האבן? רבנים מיט ערליכע אידן, האט אים דער רבי געזאגט, קוואוט, ווען אונז מאך מיר עפעס א תקנה, צו אונז וויל מיר עפעס מתקן זיין, קוק מיר אונז פֿופֿציק יאר שפעטער וואסערא אן עפעקט דאס וועט האבן ביז פֿופֿציק יאר פאראויס קוק מיר אונז. איז דער איד מורא'דיג נתפעל געווארן. דאס איז געווען אמאליגע מנהיגים, זיי האבן געקוקט פֿופֿציק יאר פאראויס פאר זיי האבן געמאכט א תקנה, און די מנהיגים האמיר אונז צו שרייען, ליידער, אונז האמיר נישט די אלע מנהיגים. און אונז קוק מיר נישט פופציג יאר פאראויס, אונז קוק מיר אונזער רשעות זאל פונקציאנירן, אונז זאל מיר קענען קאנטראלירן כלל ישראל ביי הוק אר ביי קרוק, און אונז טוה מיר אסאך רשעות פאר מענטשן, איז במילא דארף מען זיך אונז אליינס מארגן זיין, דארף מען זיך צאמשטעלן, אז עס איז נישט דא קיין רבנים, וועל מיר עס אליינס טוהן, לא אלמן ישראל, דער אייבערשטער גייט נישט פארלאזן כלל ישראל, ווייל ער האט נישט נאר איין כלל ישראל, איז במילא דארף מען טראכטן א תכלית, דרייסיג פערציג חברים פון די זעלבע כיתה, עטס האָטס אינאײנעם געלערנט, אינאײנעם אױפֿגעװאַקסן. העי, לוק יורסעלף פֿאָר אַ טשיפּע פּיס אָװ פּראַפּערטי. אַז עטס װעטס אָנקוקן, װי עטס פֿאָרט אַ ביסל אױף קבֿרי צדיקים, עטס װעטס אָנקוקן, עטס װעטס זען אַ מוראדיקע זאַך, אַז אין דער אַלטער הײם איז אױך אַזױ געװען. ס'איז געװען בודאַפּעסט, ס'איז געװען אַגאַר, ס'איז געװען די אַלע גרױסע שטעט, און דאָרט אין די אַלע שטעט האָבן געװאױנט מענטשן, ס'האָבן געװאױנט צדיקים. עס האבן געוואוינט רבנים, און נאכדעם איז געווען וואס יעדער האט זיך ארויסגעצויגן. די אלע ישיבה'לעך וואס איר זעט אין אונגערן, די גדולי וקדושי אונגערן, די רבנים וואס האבן גע'פסק'נט שאלות ותשובות פאר די גאנצע וועלט, צו דאס איז געווען מאדער רב, צו דאס איז געווען פאפער רב, ווער דאס איז נאר געווען, די אלע האבן געוואוינט אין קליינע שטעטעלעך, אין דערפעלעך. טשענגער, א דארף. פארוואס? ווייל די ריעל עסטעיט אין די גרויסע שטעט איז געווארן צו הויעך און ס'איז נישט געווען קיין שום וועג וויאזוי אידן זאלן קענען דארטן עקזיסטירן, האט מען געמופט אין קלענערע שטעט. די זעלבע דארף מען אונז דא אויך טון. אונז האמיר אויסגעוואקסן ניו יארק, מיר האבן אויסגעוואקסן ברוקלין, מיר האבן אויסגעוואקסן מאנהעטן, און מ'קען מיר עס נישט עפארדן. ענד יור נאט גאנע בי סוקסעספול ווייל קיינער וועט דיר נישט געבן א זאך וואס דאס איז אנדער די מארקעט וועליו. צייטונגען שרייבן אז די עוורידזש רענט אין ברוקלין היינט, אין בעדפארד סטייוועסענט, איז טרי טאוזענט סעווען הונדרעט דאלערס פער מאנט, אונז זעמיר נאך לאקי אז די לענדלארדס האבן נישט ארויפגעצויגן טא פעיר מארקעט וועליו, אדער ליינען זיי נישט די צייטונגען, אדער ס'וועט נאך קומען אויף דעם אויך די צייט און זיי וועלן נאך ציען אזוי הויעך אז זיי וועלן נאך די אלע לאסעס געינען. שוין, יעצט האטס מיר אלע א פרייליכען שבת און כל טוב.